א גוטן ערב שבת קודש פרשת יתרו. כ'האב געוואלט זאגן ברעיקינג נוז. עטס ווייסט, אין לאנדאן איז דא א איד וואס ער הייסט יענקל ברוינשטיין. כ'ווייס נישט פון וועלעכע ברוינשטיין פעמילי דאס איז, קען זיין פון טעמע ברוכ'ס משפחה און קען זיין נישט, איך ווייס נישט, איך נעם פערצן האלב דיסקלעימערס. דער יענקל ברוינשטיין איז א וויזשניצער חשוד, חשוד, פון מאנסי, פון ר' מאטעלע מיטן באטעלע. און ער איז א שוואגער מיט שמשון וויינגארטן. דאס איז ער אויך דער זיידע פון אהרעלע רייז. דער מניוול, דער פעדעפייל, דער חזיר וואס ער לויפט נאך בחורים אין מקווה'ס און מיידלעך לויפט ער נאך אויפן טראם טרעין זיי ממש מאנס צו זיין. ס'איז א דזשאוק וואס דא גייט פאר. די צוויי ווייבער זענען שוועסטער. והוא לא היה בתוך העדה הנועדים על השם, ס'נישט דער וויינגארטן וואס איז איצט אין תפיסה וואס האט אפגע'חזיר'ט יונגלעך און מיידלעך. ער האט אפילו אפגע'חזיר'ט אפאר קינדער פון ר' לייביש לייזער, ס'איז נישט דער, ס'איז אן אנדערע וויינגארטן, ס'איז כגפן מצרים גפנם, ס'איז אזא וויינגארטן, א מצרישע וויינגארטן. דער שמשון וויינגארטן האט א ברודער, דער באקאנטער וויינגארטן פון אנטווערפן, וואס האט שוין מאכל נבילות וטריפות געווען אסאך צייט. דער גייט דארטן ביי די שחיטה און דאס וואס. די בעזעם נעמט נישט, נעמט ער, קען ער זאגן זאגט ער ווייל זיי שעכטן צופיל אנשטאט צו ווארפן אין גארבידזש און ער האט ער פארקויפט פלייש, איך האב אים געטראפן אמאל אין אונגערן, ער טוט אויף פאר קינדער, אזוי זאגט ער, און פאר יונגלעך און פאר מיידלעך, און שוין. דאס איז א ברודער פון דעם וויינגארטן. על כל פנים, דער יענקל ברוינשטיין ער איז א שוואגער מיט דעם שמשון וויינגארטן, ער איז אויכעט א שוואגער מיט דעם יצחק מאיר קאפל, ס'איז געווען דא אין ווין איז געווען א באס דרייווער קאפל וואס ער האט געדרייווט די ווינער באס, און ער האט א זון וואס האט חתונה געהאט אין ענגלאנד, און כ'מיין אז דאס איז שוין זיווג שני ווייל ער דארט אויכעט געהאט חתונה געהאט פריער, ער האט זיך גע'גט, אבער ס'איז נישט וויכטיג, אז א מענטש פארטראגט זיך נישט מיט א פרוי מיינט נישט אייביג ס'איז זיין שולד. בעיסיקלי איך זאג אזוי, יעדער אינגערמאן וואלט זיך געקענט גט'ן, וויפיל צרות מען גייט דורך, נאר וואס, איינער האט מער א רעזיסטענס פאוער און איינער האט א שוואכע רעזיסטענס פאוער, ווען איך הער אז ס'איז דא א גט ווייס איך אז ס'איז געווען א שוואכע רעזיסטענס פאוער, ווייל יעדער אין זיינע שיך וואלט זיך אויך געקענט גט'ן און מען קען מאכן שלום, עניוועי. יעצט דער יצחק מאיר קאפל ער דאווענט אין סאטמאר טווענטי סיקס, כ'ווייס נישט וואס מ'איז אזוי ברוגז געווען וועגן באבע ווייל מ'האט זיי געהייסן זאל זיך רופן באבע פארטי פייוו, וואס איז דער פראבלעם מיט באבע פארטי פייוו? איך זעה נישט דערין קיין שום פראבלעם, אה, סאטמאר רופט זיך לכתחילה מיט נאמבערס, סאו וואטס די ביג דיעל? כ'מיין אז די בעלזע הייסן דארט אויכעט ניינטי פייוו, עניוועי ס'נישט וויכטיג.

ס'איז א געוועזענע ווייב, כ'וועל באלד מסביר זיין ביי וואס יענקל ברוינשטיין האלט שוין. בקיצור, די ווייבער זענען שוועסטער. יעצט, דער יענקל ברוינשטיין האט געהאט א ווייב, נאכדעם איז ער געגאנגען און ער האט זיך גע'גט, זעט אויס ער האט נישט געהאט קיין רעזיסטענס פאוער, נאכדעם איז ער געגאנגען און ער האט נאכאמאל חתונה געהאט מיט א צווייטע ווייב, נאכדעם איז ער געגאנגען און ער האט זיך נאכאמאל גע'גט, נאכדעם איז ער געגאנגען און ער האט חתונה געהאט מיט א גוי, מיט א זכר. אבער מען זעט מיט ווייבער האט עס נישט געלונגען, צוויי דאך א חזקה לויט שמואל, בקיצור האט ער חתונה געהאט מיט א גוי, ער וואוינט אפיציעל מיט א גוי אין די אידישע געגנט, און יעדער אין לונדון ווייסט עס, ס'איז נישט קיין סוד, ס'איז א סוד פאר גאנץ בראד, דער חזר האט געהאט יארצייט די וואך, און אזוי ווי ער האט נאך איינעם אין די משפחה דער רייז ראזריז, דער איז אויכעט אין זיין משפחה, וויאזוי איז רייז ראזריז אין די משפחה, כ'וועל ענק זאגן פשוט. אויב שמשון וויינגארטן איז א שוואגער מיט דעם יענקל ברוינשטיין, און רייז ראזריז איז אן אייניקל פון וויינגארטן, וואס וויינגארטן איז דאך א שוואגער מיט דעם יענקל ברוינשטיין, קומט אויס אז וואס איז דער יענקל ברוינשטיין? דער יענקל ברוינשטיין איז א פעטער פאר רייז ראזריז. יעצט איז אזוי. אזוי ווי דער יענקל ברוינשטיין האט געהאט יארצייט, איז געגאנגען דער מנוול רייז ראזריז און ער האט אים צוגעשטעלט א מנין, אן עליה האט ער נישט געהאט ווייל דער גבאי האט נישט געוואוסט ער האט יארצייט, אבער ער האט אים צוגעשטעלט א מנין אין בעלזער בית מדרש אויף די גאס קלעפט, אין קלעפטאן קאמאן, דאס איז דארטן די גרויסע גאס, ביי דעם האלט מען יעצט, מען שטעלט אים צו א מנין ער זאל קענען דאווענען פארן עמוד,

און זאגן זאגט מען אז אן עליה האט ער נישט געגעבן ווייל ער האט זיך אים געשעמט צו בעטן אן עליה, ממילא האט זיך געשעמט צו בעטן, אינדרויסן האט ער געכאפט אריין א מוסף, און די חברה זאגן ער האט אזוי שיין געדאווענט, ער האט געזאגט לעומתם ברוך יאמרו, דאס איז ברעיקינג ניוז, און וואסערא טינופות, מען שלעפט אריין אלע קהילות, קיינער האט נישט קיין ווארט צו זאגן, יעדער האט מורא זיך צו עפענען דאס מויל, און אזוי זעהן מיר אונז אויס יעצט. נישט לאנג צוריק האט דער יצחק מאיר קאפל וואס ס'הייסט א חשוב'ער איד האט חתונה געמאכט א קינד, נו, איז געקומען זיין שוואגער יענקל ברוינשטיין דער מנוול צו די חתונה, קודם האט ער אים ארויפגעזעצט ביי די סעודה אויבן אן ביים העד טעיבל ווייל ער איז דאך א פעטער, און נאכדעם האט ער אים געגעבן ביי מצוה טאנץ א טענצל ער זאל מטמא זיין די כלה. איר ווייסט וואסערא בזיון פון חתן כלה דאס איז, דו רעדסט דא א חתן א כלה זיי דארפן אויפשטעלן א אידיש הויז, די מצוה טאנץ דארף זיין אז מען זאל פרובירן אויסצובעטן זיך ביים אייבערשטן גוטע קינדער, אריכות ימים ושנים, זאלן זיך חלילה נישט דארפן גט'ן, זאלן קענען גרינגערהייט טרעפן שידוכים פאר די קינדערלעך שפעטער און זאלן נישט האבן קיין צופיל צער גידול בנים זיי אויפצוברענגען, גייט מען און מען נעמט אין אזא מצב. ווען ס'איז דא אזא הייליגער מצוה טאנץ און מ'געט פארן מנוול וואס ער וואוינט געהעריג אפישעלי מיט א גוי, זאגט מען אים נאך דו גיי טאנץ, און מיט דעם פילט מען מ'איז מקרב יענעם, דו ביסט דאך דיך מרחק, דו נעמסט דאך דיך אראפ ממש אין דר'ערד אריין. און אזוי זעהט עס אויס, דאס איז שוין בעלזא חסידישע קרעמל, בעלזא האבן זיך אלס מיט יעדן געשלאגן, זיי מחזיקי הדת, וואסערע הדת, ווען הדת. א מענטש וואס ער איז ברבים איז ער זיצט און ער וואוינט מיט א גוי. אזא מענטש לאזט מען דאווענען פארן עמוד? רחמנא לצלן. אנבעליוועבל. און דער אמת איז איך האב אויף אים א גרויסן מליץ יושר. ס'איז בעסער ווי ער זאל טאטשן קינדער. כ'ווייס נאך נישט צו דאס טוט ער נישט אויך. ווען איך זאל וויסן אז ער טאטשט כאטש נישט קיין קינדער, ער וואוינט מיט א גוי, העי. איי קודנט קעיר לעס, באט דאווענען פארן עמוד און כאפן א מצוה טענצל דאס איז זיכער נישט קיין געשעפט. און לאמיר פארשטיין נאך א זאך, בסך הכל איז דער יעקב ברוינשטיין א וויזשניצער חסיד, ער זאגט דאך ברוך יום מאירי, ווי קומט ער אריין אין בעלז? אונז האמיר שוין נישט קיין שום מין פרייאריטיס וועם מען לאט אריין און וועם נישט, מוזט דאך נישט ליידן פון אים, ער איז דאך נישט דיין חזן, ער איז דאך ר' מאטעלע'ס חזן. שוין, יעצט לאמיר גיין ווייטער. כ'האב אויך געוואלט זאגן אז מ'קען ברוך השם זינגען דעם ניגון דידן נצח טאטאראטאטאטאטא. דער דוד שמידל דער חיה דער נבילה דער וואס האט געגראבן טויטע דער וואס האט געמאכט געלט אויף אונזער בלוט און אונז איינגערעדט אז ער איז דער וואס ער וואטשט זיין שייגעצשטיק יעצט ארויסגעקומען מ'האט אים אפגעשטעלט אין ציריך יעצט האבן זיי שוין געשיקט א בריוו א התנצלות דער ירושלימער רב איז שוין אריינגעמישט דוד שמידל זאל גיין זינגען מיט א פידל א גנב א גזלן א וועלטס פארברעכער. און דער אמת איז די אנדערע זענען גארנישט בעסער, אליקים שלעזינגער און אויכעט ער איז דער ווייץ פון יוראפ פון גראבן טויטע, הערשל קעסטנבוים האט אים אריינגעשטעלט און איך האב ענק שוין דערציילט איך בין אמאל געפארן אין. אין טשעכן, נישט אין סלאוואקיי, נישט טשעכעסלאוואקיע, אין טשעכן, כ'האב געזען ווי ס'גייען גרויסע לאסט מאשינען, און כ'האב געזען דארטן רבנים מיט לאנגע בערד, פרעג איך איינער וואס גייט דא פאר? מיטן א הייוועי זאגן זיי אז מ'איז מפנה עפעס א בית החיים ס'האטס אפגעקויפט ס'איז א בית החיים פון די צייט פון די ראשונים ס'האטס אפגעקויפט אן אינשורענס קאמפאני פאר זעקס אדער זיבן הונדערט מיליאן דאלער און אליקים שלעזינגער האט עס געוואלט רוקן נאר פאר עפעס צוויי מיליאן דאלער מ'האט געברענגט צוויי איזרעלישע ראבייס און מ'האט אלעס גערוקט אן זיי און דאס מוזט עטס ענק אנהייבן אויסצולערנען עווענטשעלי קומט אלע שייגעץ שטיק ארויף. יעצט דער אויסגעוועפטער טוביה חטא זונטאג מאנטאג האט זיך געזען ער איז אויף צרות, שרייבט ער א מכתב התנצלות לכבוד כבוד הגאון הגדול המפורסם מזקני שארית גדולי הרבנים כבוד שם תפארתו שאול ברייש גאון אב בית דין קהילה קדושה ציריך, שמעתי שכבוד תורתו נפגע מטעם חתימתו יחד עם כמה רבנים אחרים על מכתב משותף כמחאה על שם.

אז איר זאלט חלילה פוגע זיין יענעם רב, איר געבט ארויס א בריוו און איר האט נישט קיין מחשבה פוגע צו זיין, דאס זעלבע האבן זיי געטון דא מיטן חרם, זיי האבן נישט געהאט קיין מחשבה מיך פוגע צו זיין, זיי האבן נאר געהאט א מחשבה אונטערצוברענגען דעם מענטש, און ס'איז אייך נישט געלונגען, ולא רמזני שום רמז על מעלת כבוד תורתו שליט"א, מען האט נישט מרמז געווען, ביי מיר איז אנדערש געווען, זיי האבן ארויסגעשריבן, א מאן דהו נחום ראזענבערג. איצעלע פּימפּט אויף זיין ווייב, די זונה וואס האט אים געברענגט קינדער וואס ער ווייסט נאך נישט פון וועמען זיי זענען, האט ער נישט געשריבן אזא חרם א מאן דהו אין ווילימסבורג, נאר אויף מיר שרייבט ער. יעצט זאגט ער ווייטער ולא חשבני בכלל שכבוד תורתו יש לו איזה שייכות עם הענין. סאו די פערד וואס די ביסט די האסט געקלערט אז דער ציריכער רב האט נישט קיין שייכות אז מען גראבט א אידישן בית החיים וואס נאר עטס נעמטס קער פון אידישקייט זאג די ביסט טאקע אזא פערד געווארן אין ירושלים ס'איז אנבעליוועבל. ואם שלא בכוונה נפגע כבוד מעלתו שליט"א באתי לבקש סליחה מהרב הגאון כי באמת לא עולה על דעתינו שהדבר נוגע בכבוד מעלת כבוד תורתו. פארוואס האסטו דאס נישט געקלערט? אז ער איז ציריכער רב דארף ער דאך נעמען קער פון אלע זאכן. איז וויאזוי איר האט נישט געהאלטן אז דאס. ס'האט א שום שייכות מיט אים? און כ'וויל אייך פרעגן, אין שוויץ וואס מ'איז מכשיל קינדער און בחורים מיט משכב זכר, כ'קריג יעדע פאר וואכן טעלעפאן קאלס וואס דארט גייט פאר, איר קלערט נישט אז דאס איז נוגע צו אייך אז איר זאלט נעמען קער ווייל מ'איז פוגע בחורים מיט יונגעלייט? כ'וויל אייך זאגן רב טובי' חוטא זונטאג מאנטאג, די בריוו האט דיך אזוי אראפגעריסן נאך מער ווי ווען דו זאגסט גארנישט. ואסיים בברכה מרובה וכבוד גדול יאריך כבוד תורתו על ממלכתו בבריות גופא ונהורא מעליא בכבוד גדול ורב נחת והצלחה מרובה אונטערגעשריבן יצחק טובי' חוטא זונטאג מאנטאג ירושלים עיר הקודש צו יצחק טובי' ווער האט דיר געגעבן א רעכט אז דו זאלסט שוין געבן ברכות פאר מענטשן אויכעט דו ביסט דער גרעסטער בעל עבירה וואס איז דא דו האסט מכשיל געווען ירושלים מיט טרייפע פלייש און מיט אסאך אנדערע זאכן ווען דו האסט געוויסט בשאט נפש וואס דו טוסט. סא דו געסט נאך ברכות אויך הייסט עס, דו שטעלסט דיך צו אויף די גוטע זייט. רבותי ברוך השם לא לנצח, ס'איז נישט דא מער די באלאוניס, אונז האמער ברוך השם דעם אינטערנעט און ס'געט אונז אלעס ארויס, אלעס קומט ארויף, ס'איז א מורא'דיגע זאך, יא דאס וועט נישט דויערן אייביג, איך האב ברוך השם די זכי' אז איך בין געווען דער ערשטער וואס האב מיך נישט דערשראקן אפילו פאר די גרויסע אימפעריע דעם בער סאטמאר, עניוועי נאכדעם איז דא א מחאה גדולה על כבוד התורה רבם דקרו, ס'דא זייער א שיינע בריוו. אז ס'איז דא מענטשן וואס זיי ווילן אונטערברענגען די עדה, און זיי זענען גאנץ אנגעדרייט אז מ'זאל ארויסגעבן א בריוו קעגן די רבנים פון ציריך, זיי שלאגן זיך נאך יעצט מיט די רבנים, ס'איז ארויסגעגעבן דאס י"ז שבט תשע"ו, דאס איז היינט. בקיצור, איך וויל ענק עפעס זאגן, עטס זענטס אויכעט די זעלבע פעיק פאוני פראודס, עטס ווילטס אונז איינרעדן אז מ'האט פארדרייט דעם טובי' חוטא זונטאג מאנטאג דעם קאפ. כ'וויל פרעגן, ס'דא א שוויץ? ס'איז אפען היינט? ס'דא דריי רבנים וואס האבן אונטערגעשריבן מיט זיבן אכט יאר צוריק מ'זאל עס צושפארן, הרב הגאון הצדיק ר' מאיר בראנדסדארפער, און דער צווייטער רב איז געזעסן ביי יענע דין תורה איז געווען ר' משה האלבערשטאם הרב הצדיק ר' משה האלבערשטאם זכרונו לברכה, און דער דריטער פעגעט, דער וואס האט מורא פאר זיין אייגענע שאטן, איז געווען דער וואס ס'לעבט נאך היינט. הרב אולמאן שליט"א, און מ'האט עס צוריק געעפענט, און אויסער דעם וואס מ'האט עס צוריק געעפענט, באקום איך קאמפלעינטס יעדע פאר וואכן אז מ'שטופט אריין אין אחור פאר יעדן בחור וואס ער קומט דארט, און אינגעלייט האבן מיך שוין אויך געקאלט, אויב עטס ווילטס ענק יעצט מתנצל זיין, האטס עטס נישט געוואוסט, יא געוואוסט, דאס אז די שוויץ איז אפען דאס ווייסטס עטס. פארוואס שפארט מען דאס נישט צו? און דאס ברענגט אריין קעש, דוד שמידל האט נישט באצאלט, ער האט געשפילט אויפן פידל. יעצט עמער גיין ווייטער. ווער ס'געדענקט מיין שמועס פון פאריגע וואך האב איך מסביר געווען אז ס'איז זייער נישט גוט אז א איד קען נישט ערלעדיגן זיינע זאכן אונטער זיין אייגענע מזוזה, ס'הייסט אז ער זאל מוזן ארויסגיין צום גוי. כ'האב ענק געזאגט, ס'האט מיר מורא'דיג וויי געטון, כ'האב געשריבן פינעף יאר בריוו פאר רבנים, און יעדער האט זיך אויסגעלאכט, ביז א רב האט מיך מסביר געווען אז זיי ווייסן אלעס וואס גייט פאר, זיי האלטן נישט ביים טון גארנישט, און זיי האבן זיך פארלאזט אז משה דוד נידערמאן איז דער איינציגער וואו ס'קען רעדן צו די צייטונג, און מ'דארף מ'דארף פאר נחום ראזענבערגן נישט מורא האבן פארן אייבערשטן, פאר דעם האבן זיי דאך קיינמאל נישט מורא געהאט, שטייט רבי עקיבא זאגט את השם אלקיך תראה לרבות תלמידי חכמים. וואס טייטש לרבות תלמידי חכמים? אז תלמידי חכמים דארפן אויך מורא האבן פארן אייבערשטן? דאס לאזט אונז רבי עקיבא הערן. נאר אמאל האבן זיי נישט מורא געהאט, און היינט אויך נישט מורא, זיי זאלן מורא האבן פאר א האטליין. עניוועי, איך האב געזאגט, ווייל מען גייט ארויס אין די גאס ווערן מיר אונז פארשמירט און באשמוצט. פאריגע וואך גערעדט א גאנצע אריכות וועגן דעם אז ס'נישט גוט דער גוי ווייסט וואס טוט זיך ביי אידן. עניוועי. יעצט איז דא א פרוי, זי הייסט העבא קאטב, זי הייסט רות, RUTH, רות הייסט זי, זי איז א סעקסאלעדזשיסט, ווען איינער האט פראבלעמס צו טון מיט דעם ווייב צי כדומה צי, מען האט סעקשועל פראבלעמס, איז זי אין קיירא אידזשיפט, הייסט זי היינט פון די גרעסטע דאקטוירים אין די ענינים, די גרעסטע, עניוועי, זי האט יעצט געזאגט א מורא'דיגע דרשה. און דאס פארט ארום אין די גאנצע וועלט, פארט ארום אין אלע אראבישע צייטונגען, ס'איז ממש, ס'איז אנבעליוועבל, און איך וויל יעדער זאל עס הערן, ווייל איך וויל ענק אויסלערנען וואס דאס הייסט א סטיטש אין טיים סעיווס ניין, ווען עטס וואלטס מיך געפאלגט וואלט מען נישט צוגעקומען צו די אלע זאכן, זי האט גערעדט אויפן טעלעוויזשן און זי האט געזאגט אז דזשוס העוו העד די הייעסט רעיט אוו סעקשועל פערווערזשן אין היסטערי. איר הערט? דאס האט אונז אויסגעפעלט. יעצט זעהן מיר זייער נישט גוט אויס. יעצט באמת, דאס וואס זי זאגט איז ליגנט. כ'וועל מסביר זיין פארוואס. ווען א גוי רעיפט אדער ער הרג'עט, איטס נאט סאטש א ביג דיעל ס'איז יעדן טאג אין צייטונג. ווען א איד טוט עס, ווערט די גאנצע וועלט, ווי מ'זאגט, ס'ווערט א פרסום אין די גאנצע וועלט. סאו אוודאי אז איין איד טוט עפעס, איז דאס נישט איקוועל צו אפילו טויזנט גוים טוען, ווייל ביים גוי וועט מען, ווי זאגט מען, ט'מען שרייבן א קליינע שורה אין צייטונג, ביים איד וועט עס ווערן העדליינס. נאכדעם איז דא נאך א זאך, ס'איז דא בערך אַכט ביליאן מענטשן אין די וועלט, די אידן ס'איז דא אין די גאנצע וועלט איז נישט דא אלעס אינאיינעם קיין צוועלף דרייצן מיליאן מענטשן, סאו ווי אזוי קען זי מאכן דא א רעישיאו? זאגט אונז זע'מיר די ארגסטע. ס'איז סתם אבי גערעדט. נאך דעם זייער די, די גמרא זאגט עשרה קבין זנות ירדו לעולם תשעה נטלו ישמעאלים. זיי טוען אויכעט די זנות, אבער ביי זיי איז אלעס נאך צוגעדעקט אסאך ארגער ווי ביי אונז. ווען ס'האט אנגעהויבן אונזער וואנט צו צופאלן, האבן די קאטאליקן אויכעט אנגעהויבן זייער וואנט צו צוברעכן. די אראבער האבן ערשט געדזשוינט אכט יאר שפעטער. אבער ביי זיי איז אלעס מער באצאמט און הרג'ענען אראפצוראמען א מענטש איז נישט קיין פראבלעם. והוא יהיה פרא אדם. איז במילא קומט מען נישט ארויס. און נאכדעם איז דא פלעצער ווי ס'איז נארמאל אז מ'טוט עס. ווען יאגודקין איז געווען אין קאורט ער האט פארלוירן דעם קאורט, האט זיין ברודער אינדרויסן אין די האל פון קאורט געשאלטן, איך פארשטיי דאך רוסיש, זאגט ער א פארשאלטן לאנד אמעריקע, אויף וואס האט מען געמאכט קינדער אויף די וועלט? נישט מ'זאל זיך שפילן מיט זיי. און מ'איז געקומען דא אויף אמעריקע, מ'האט אונז אריינגעלאזט, מ'האט אונז גארנישט געזאגט און מ'זעצט אונז איין. ס'איז דא פלעצער וואס סערטען טינגס זענען נאכנישט אנגענומען פאר אן עבירה, און וועגן דעם פוטין האט יעצט געקישט א יונגל און זיי זאגן אלע אז ער איז א פעדעפייל. אה, דאס איז ווייל אין רוסלאנד איז דאס געווען דער סדר. מיר האט דערציילט א רוסיש ווייבל אז איר טאטע איז געווען זייער א ערליכער, און ס'פלעגט זיין אזוי, מ'האט דאך נישט געהאט קיין שום תענוגים, קיין שום פלעזשער, טיאטערס איז נישט געווען, גארנישט איז נישט געווען, פלעגט מען מאכן איינמאל צו צוויי מאל א חודש, מ'האט טונקל געמאכט אלע לייט, ביינאכט ווען יעדער האט געדארפט אהיים גיין, און מען האט געברענגט וואדקע, מען האט געטרינקען און געהוליעט און געשיקערט, און מען האט געוואוינט מיט יענעם, מען האט זיך מזנה געווען, ס'איז געווען ממש אנבעליוועבל, דער האט געוואוינט מיט יענעם, דער מיט יענעם, דאס איז געווען די ענדזשוימענט, ער איז געווען, איר טאטע איז געווען זייער אן ערליכער איד, האט ער איר געבעטן, מיין טאכטער איך וויל דיך אויסלערנען, זאלסט דיך מאכן ווי דו טרינקסט, עס אריינגיסן אין קלייד אריין, ווייל יעדער האט דאך געמוזט טרינקען, ווען נישט זעט מען דאך אז דו טרינקסט נישט, זאלסט עס דיר אריינגיסן אין קלייד אריין, און מ'זאל נישט באמערקן, זיי צוגעדעקט מיט א סוועטער, וועט מען נישט זען אז עס איז נאס, און זאלסט מאכן זיכער אז דו ווערסט נישט פארלוירן, ווייל אויב דו'סט ווערן פארלוירן עסטו וואוינען מיט איינעם און עסט נאך האבן א קינד עסט נישט וויסן אפילו ווער דאס איז, און אזוי האבן אידן געלעבט מיט מסירות נפש אין די ארגסטע צייטן. אין רוסלאנד איז דאס נישט געווען קיין פארברעך, דאס איז געווען איינמאל אדער צוויי מאל א חודש, ווענדט זיך ווען ס'איז געווען און ווי קאלט ס'איז געווען און אזוי ווייטער, סאו דאס איז געווען א חלק פונעם מענטשליכן לעבן, נעבעך. אז ווי קען זי צוגלייכן ביי א איד צו ביי א גוי, ביי א גוי קומט זיך נישט סקילה אויף דעם, ביי א איד קומט זיך סקילה, איז אין די צייט פון בית המקדש איז עס געווען זייער בולט, מ'האט אוועקגעשטעלט א מענטש, מ'האט געווארט, דריי ימים טובים זאלן דורך גיין, מ'האט אויסגערופן פלוני נסקל ווייל ער האט געטוהן די און די עבירה, פארשטיי נישט דאס צוגלייך, ביי איינעם וואס איז בכלל נישט קיין עוולה צו אין אזא רעגירונג וואו ס'איז נישט קיין עוולה איז קענסטו דיך נישט אנהייבן צו מעסטן ווייל יענער געט דיך דאך נישט ארויס דאס אלץ אן עוולה. עניוועי, זי האט אונז אזוי אנגעשמירט אזוי ווי ווען המן איז דורך און זיין טאכטער האט געמיינט אז ס'איז מרדכי און זי האט ארויפגעווארפן א טאפ צואה אזוי האט זי אנגעצואה'ט יעצט גאנץ כלל ישראל אז זי הייסט דער גרעסטער, דאקטער אין די זאכן, און נאכדעם לייגט זי דאך שוין צו אסאך מיעסע זאכן אויכעט וואס ס'טויג נישט. זי זאגט אז ווייל די אידן וואוינען מיט א באפער, א באפער מיינט אז ס'איז דא א לאך אינעם ליילעך, מען רירט אפילו נישט אן די פרוי ווייל מען טאר נישט הנאה האבן, און מען טאר נישט וואוינען נאר נאך סאנסעט, ווייסט עפעס האט האט מען ער געזאגט, בקיצור זי מאכט שוין חוזק פון די גאנצע תורה, און שוין אונז זעמער אויף גרויסע צרות. יעצט די וואס זיי ענטפערן איר צוריק זענען מסביר. אז ס'איז נישט אמת, דער אייבערשטער האט געגעבן עס זאל זיין בקירוב בשר ממש, און נאר פרסים טוען מיט נישט בקירוב בשר, הוא בבגדו והיא בבגדה. למעשה שרייבט מען צוריק די צייטונגען, די דזשערוזעלעם פאוסט, ס'איז דא איינער וואס ער איז מסביר די הייליגקייט דערפון און די שיינקייט דערפון, און ער שרייבט צוריק אז אין אידזשיפט, איז דא נײַנציק פראצענט פון די אידזשיפשן מיידלעך און ווימען מאכט מען זיי א ברית און מען נעמט אראפ די דזשעניטעל מולטילעישענס און במילא לאך נישט פון אידן. לאך פון די גאנצע איזלאמיק רעלידזשען מיט די אלע משוגעים. עניוועי, למעשה דאס איז שוין נאר אן ענסער בעק. זי האט באשמוצט אין אלע אראבישע לענדער כלל ישראל. און דאס ליידן מיר יעצט פאר דעם וואס כ'האב אייביג געבעטן די רבנים, לאז עס נישט ארויס ליעקן אין די גאס, לאמיר אונז ערלעדיגן אונזערע פראבלעמען צווישן אידן, ווייל ס'איז קיינער נישט דא ווער ס'זאל עפעס טון, א רב באדערט אים דאס ווארט איד? אים באדערט איין זאך, איך וויל האבן דעם גרינעם דאלער, אדער דען דעט באדערט אים גארנישט, און אזוי זעמער יעצט גוט גוט אין דר'ערד, אבער נישט סתם אין דר'ערד נאר גוט אין דר'ערד, דא באשמוצט מען אונז אז אונז זעמער די גרעסטע סעקס מעניעקס, און פאריגע וואך האב איך ענק געזאגט ס'איז געווען אין די צייטונגען אז די אידן באהאלטן אלעס פון סעקשועל אביוז און אונז קויף מיר זיך אן זייער זייער א ביליגן נאמען איך זאג ענק דעם אמת רבותי ס'איז אנבעליוועבל ס'איז דא יעדן טאג אין קאורט פון די אלע סעקס קריימס ס'איז נישט תופס מקום ווייל ס'איז א גוי איינמאל אז ס'איז דא א איד איז די גאנצע זאך אינגאנצן צושפרייט איבעראל. און אזוי זעהן מיר ליידער אויס אן מנהיגים יעצט. עס איז דא אסאך מענטשן וואס זיי קאלן מיך אפ פון ר' מענדל וויזשניץ ר' ישראל'ס א ברודער, און זיי זאגן מיר אז ער לייגט אריין מורא'דיג אסאך כוחות און מען גיבט אבאכט אויף ענייני קדושה, זיי דערציילן מיר פון איינעם וואס ער הייסט יענקי אינדיג וואס מען האט אים ארויסגעווארפן מען האט אים געסטראשעט אז ער טאר נישט קומען מער, למעשה טאמער לייגט ער אריין כוחות איז עס זייער א גוטע זאך איך האב הנאה. ווייל דעמאלטס איז ער דאך אויפן זעלבן וועיוולענגט ווי איך. נאר איך האב מיך נאכגעפרעגט אביסל, און איך האב געהערט זאגן אז די מעשה איז אביסל אנדערש, איך האב געהערט זאגן אז מען האט אים איינגעזעצט אמאל ווייל ער האט אין וויזשניץ געטשעפעט קינדער, און וויזשניץ האט באצאלט פאר די לויערס, אזוי שרייבט איינער אויף די בלאג, איך נעם אבער צען טויזנט דיסקלעימערס. יעצט שפעטער איז ער געגאנגען האט זיך אפגעשניטן די בארד און פאות און ער איז געווארן א חילוני, ער איז גראדע לכתחילה אויך געווען א חילוני, מען האט אים מקרב געווען צו אידישקייט, יעצט איז ער צוריק געווארן א חילוני, אזוי ווי ער איז געווארן צוריק א חילוני איז ער געגאנגען נעבעך זינדיגן אין א פרייע געגנט און ער האט געכאפט א קינד וואס די עלטערן זענען. סעפערעיטעד צו געגעט, און יענער האט אים איינגעזעצט, און מ'האט אים יעצט איינגעזעצט אזוי אז ער האט זיינע צרות. קאלן זיי אפ און זיי ווילן נעמען קרעדיט אז ניין אז זיי זענען געווען די וואס האבן עס געטוהן, אז זיי האבן אים ארויסגעווארפן, אבער עס איז נישט אמת, איך האב מיך נאכגעפרעגט פונקטליך, ער איז שוין געווען איינגעזעצט און מ'האט אים ארויסגעראטעוועט, מ'האט גענוצט פאליטיקעל קאנעקשאנס, און יעצט אז ער איז שוין געווארן א פרייער, דארף מען דאך אים שוין נישט, ער איז דאך שוין נישט משלנו נאר משל אוי לנו. באט וויאזוי ס'זאל נישט זיין, טאמער ס'איז אמת אז מענדל ארבעט אויף קדושה, און ער געבט אבאכט אויף די אלע זאכן, איך הער זאגן אז מ'דרייט זיך ארום ביים דאווענען און ביים טיש, אינדרויסן איז דא אזעלכע קאראוואנעס, דרייט מען זיך ארום די גאנצע צייט און מען וואטשט, זייער א גוטע זאך, נאר כ'וועל דיר זאגן מען קען לייגן א ווידיאו א ווידיאו, מען מעג קוקן א ווידיאו אום שבת אויך, ווען דו גייסט אין די גאס און ס'א ווידיאו נעמט דיך אויף האסטו מיט דעם נישט קיין שייכות, מען דארף טאקע באלייכטן די גאנצע געגנט, ווייל ס'איז אביסל שטיל דארטן, א שטילע געגנט, ס'איז א קאמערשל געגנט און מען דארף טון דערין, איך האב נישט קיין שום אבדזשעקשאנס אויב ער טוט. כ'האב נאר אבדזשעקשאנס וויאזוי ער קישט די קינדער. די קינדער קישן איז א חזיר'יי וואס די וועלט האט עס נישט געזעהן פוטין האט אזוי געקישט א קינד אין בויך בקיצור ער איז פיניש געווען יעצט האט ער יענע צרות און זאגן זיי מיר דער אהבת ישראל האט אויך געקישט איך וויל דיר עפעס זאגן אהבת ישראל איז נישט געווען אין מיין דור און נישט אין דיין דור דו ווייסט נישט וואס ער האט געטון און איך ווייס נישט וואס ער האט געטון און אפילו ווען ס'זאל זיין אמת אז ער האט יא געקישט איז ער דאך געווען א גרויסער מענטש ער איז געווען א צדיק ער האט עס נישט געטון פאר סעקס נאר פאר לאוו ער האט ליב געהאט א איד.

סקוט שכל וואס דאס איז ר' נחום ראזענבערג רעדט שכל'דיג שוין זיי געווען פאלטער. יעצט לאמיר צו צעלייגן די זאך אויף קליינגעלט, קודם כל אז דו זעסט אז די מציאות איז אזוי איז דאך נישט שייך וואס זיך צו קריגן, דאס איז דאך די מציאות, און צווייטענס גייסטו זאגן כ'האב נאך נישט געזען אין קיין שום ספר, דאס איז די אלטע סאטמאר אזיאטישע מארמאראשע וועגן ער האט נישט געזען אין קיין שום ספר, זאג וויפיל שאלות און תשובות ספרים האסטו שוין געקוקט אויף אבן עזר? האסטו שוין אמאל געזען דעם ספר שאלות ותשובות שואל ומשיב וואס ער האט דארטן זיבן אדער אכט גרויסע בענדער? קוק וואס דארטן טוט זיך וועסטו זען. א מלמד האט זיך פארדינגען און ער האט געטשעפעט מיט די קינדער און שפעטער האבן זיי געטראפן אז דער מלמד איז געווארן זייער מלמד אין די גרויסע שטאט, עס איז געוען אין א דארף, איז א שאלה צו זיי זענען באגלייבט צו זיי זענען נישט באגלייבט, נאכדעם איז דא איינער איז געשלאפן דארטן אונטערן אויוון און דער צווייטער האט געהאט אן אנדערן צימער און אינמיטן די נאכט דארט איז געווען א

ס'טוט זיך יעצט אויף אין די תשובה ספרים, מען האט עס געהערט, צוויי עדות האבן עס געהערט, נו, סתם אזוי איז דאך די פרוי נישט געווארן העכער און העכער און העכער ארויס, און יענער האט זיך דארט געדרייט עפעס אן ארחי פרחי, צו דאס הייסט אז מען האט געזעהן כמכחול בשפופרת צו נישט, כדרך המנאפים צו נישט, ס'דרייט זיך איבער, טויזענטער תשובות אין די תשובה ספרים. שואל ומשיב זייער פיל דעמאלטס איז געווען אזא קראנקהייט אז מ'האט זיך פארדינגען מ'האט נישט געמאכט קיין פרנסה מ'האט זיך פארדינגען ביי עפעס א גרויסן גביר אין א שטעטל ער איז געקומען פון א דארף און דער גביר האט געמאכט פרנסה און ער פלעגט ארום פארן אין די גרויסע שטעט איינקויפן און ס'האט זיך אפגעטון אויף טיש און אויף בענק ער האט איבערגעלאזט דעם מלמד מיט אן איסור יחוד דו ווייסט וואס האט זיך אפגעטון אין דער היים דו האסט אן השגה ס'דא א ווארט פונעם הייליגן קאצקער. ער איז געווען זייער ווייט סאו עס האט אים איינער געזאגט מ'וואלט מחזק זיין רבי ביסט דאך א אייניקל פון אברהם יצחק יעקב זאגט ער הלוואי הלוואי ווען איך וואלט געוואוסט זיכער אז איך בין וואלט איך מיך געפרייט איך בין נאך נישט זיכער איך בין נאך נישט זיכער ווען איינער טוט א שידוך צו ער נעמט נישט א ממזר נאר וואס עולם כמנהגו נוהג דו ווייסט וואס האט זיך אפגעטון דו האסט נישט קיין השגה ווען איך זאל דיר וועלן אנהייבן צו פארציילן וואס טוט זיך אפ אין די תשובה ספרים וואלסטו געזעהן אז דו ווייסט נישט, סאו קודם האסטו געגעבן א סטעיטמענט כ'האב נישט געזעהן אין קיין שום ספר, טאקע נישט געזעהן אין קיין שום ספר? האסט נאך נישט געזעהן קיין ספר מיינסטו צו זאגן, אבער די ספרים הקדושים זענען פול פון דעם, ס'דא דעם סאטמארע דיין'ס זיידע האט א גאנצע תשובה אויף עפעס א פרוי וואס מ'האט זי געטראפן נאקעט אין וואלד, זי האט מזנה געווען, און מ'האט געטרייט איינצורעדן דעם עולם, ווייל ס'איז געווען א גרויסע משפחה און א משפחה מיוחסת, זיי האבן געטרייט איינצורעדן דעם עולם אז זי האט עפעס שדים האבן איר באפאלן, וואס זאגט מען די שדים? ווייסט וואס דער רבי האט געזאגט דער סאטמאר רב? מ'האט געברענגט דעם אפטער רב פון חוץ לארץ, און אין טבריה האט מען אריינגעקלאפט צו די חברה קדישא זאלן עפענען די טיר, פרעגט דער רבי א וואונדער, די מלאכים האבן געקענט ברענגען פון אפט פון חוץ לארץ אויף ארץ ישראל און זיי האבן נישט געקענט אריבער גיין די חומה, דארט האבן זיי זיך אפגעשטעלט? די שדים קענען נישט וואוינען נאר ווען מ'איז אינגאנצן נאקעט אויסגעטוהן? וואס זאגט מען די אלע זאכן, ווער ווייסט וואס האט זיך אלס אפגעטוהן? מיר האט א איד געזאגט וואס ער איז געזעסן אין סאטמאר פון די צווייטע צו פון די דריטע לעבן רבי'ן האט ער מיר געזאגט נחום, אינדערהיים בין איך געווען אזא מין בעל עבירה כ'האב איבערגעלאזט א דארף פול מיט ממזרים, האט אפילו נישט געוויסט אז מיט א גויטע איז נישט קיין ממזר, זאגט ער אלע עלטערע פרויען צו די מידל עידזש האבן נישט געהאט ווער ס'זאל מיט זיי וואוינען ביינאכט, ער איז ארום געגאנגען ער האט מיט יעדן געמאכט א גוד טיים, ליידער נאכדעם וואונדערט מען זיך פארוואס איז דא א היטלער און ער האט אומגעברענגט אלע דארטן ווייל יו י ברענגט איך מיין ס'אין פרק ל א צו ל ד זאגט ער קלאר דער אייבערשטער מאכט יעדע פערציג יאר א מלחמה צו הרג'ענען די ממזרים ס'איז אלץ אויסגעמישט. סא דו זאגסט דו וואונדערסט דו האסט נישט געזען אין קיין שום ספר? ווער ס'האט נאך אריינגעלאזט מענטשן אין שטוב האט נאכדעם חרטה געהאט ווייל ער האט געזען אז מ'האט אנגעטשעפעט זיך מיט זיינע טעכטער און מיט זיין ווייב. איך בין איך בין אויפגעוואקסן געווען א בחור כ'האב געלערנט דא אין סענדז סטריט ער געווען נעבעך אן ארץ ישראל'דיגער בחור איז געקומען ער געהאט דא א פעטער וואס די פעטער האט אים אריינגענומען און ביפאר יו נאו איט האט ער געשפילט אויף שבת ער האט אים אריינגענומען נאר אויף שבת ווייל סענדז איז געווען א גאנצע וואך וואו צו שלאפן, האט ער אנגעהויבן צו שפילן ליבע מיט זיין טאכטער, און ווען דער איד איז עס געוואויר געווארן, איז די טאכטער געווארן אזא גרויסע עזות פנים, זי האט זיך אויפגעהויבן מיט דעם בחור און זיי זענען אוועק געפארן אויף פלארידע און פארטיג, זי וויל נישט וויסן פון אידישקייט, געווען איינע פון די חשובסטע אידן אין סאטמאר, דו האסט נאך נישט געהערט דערפון? דו האסט נישט געהערט גענוג מעשות? אין שלחן ערוך שטייט קלאר ארויס אז לא נחשדו ישראל אויף משכב זכר, ממילא מעג מען זיך מייחד זיין מיט א זכר, זאגט גראד דער סמ"ע מיטן טורי זהב. מיט אלע אחרונים אז היינט איז אנדערש, היינט מוזטו דיך מיט אן אינטערנעט נישט מייחד זיין. סאו בקיצור, האסטו א פראבלעם אז דו האסט נישט געהערט, יעצט נעמסטו אים אריין אברהם אבינו אינעם געשעפט. כ'וועל דיך אויסלערנען א זאך וואס דו פארשטייסט נישט פון אברהם אבינו'ן איז, אברהם אבינו האט נישט אריינגענומען יעדן מענטש הכנסת אורחים, כ'האב עס שוין נאכגעזאגט, דער זוהר ברענגט, געהאט, ער האט געהאט א קוואל און ער האט געהאט א בוים, מען האט זיך גע'טובל'ט, מען האט זיך געמוזט מקבל זיין אז מען גייט זיין א ערליכער שבע מצוות בני נח'ניק, און טאמער נישט האט זיך דער בוים נישט אויפגעהויבן איז ער געבליבן דארטן, ער האט נישט געקענט אריינקומען, און יחוד איז נישט געווען ווייל אין אברהם אבינו'ס אוהל איז געווען פון אלע זייטן טירן, סאו. אברהם אבינו געווען א הייליגער מענטש און ער האט געוואוסט וועמען ער איז מקרב, למשל ליובאוויטש נעמט אריין יעדן איינעם, איך קען איך אליינס, איך קען נישט יעדן, איך קען זיבן שלוחים וואס האבן געמוזט עוקר זיין ווייל די טעכטער האבן אנגעהויבן צו גיין מיט גוים ווייל ס'איז ווייסטעך נאכמיטאג, לאנגע נאכמיטאגס, קיין שולע נישט דא, מען טרייט אויפצובויען אידישקייט. זיי האבן געמוזט אנטלויפן, און איך ווייס עטליכע וואס זענען דורכגעפאלן, זיי האבן טאקע חתונה געהאט מיט א גוי, ס'געשעהט אלל אווער און קיינער גייט עס נישט אוועקמאכן, באט דו דארפסט האבן שכל דו זאלסט דיך נישט אריינשטעלן אין א נסיון. יעצט איך האלט בכלל אז די אלע אידן, למשל מנחם מונדרי זכר צדיק לסרוחה, דער חזיר וואס האט מיר געזאגט, כ'האב אים געזאגט אז א בחור זאגט מ'האט אים מכשיל געווען ביים תולדות אברהם יצחק'ס טיש, אה, קומען אן אנדער בחור האט זיך אים אריינגעשטעלט צווישן די פיס אויף די פארענטשע ביז ער איז געקומען צו א שכות און איז אראפ אינמיטן טיש ווייל ער האט שוין געהאלטן נאך זרע לבטלה, די הויזן זענען שוין געווען פול מיט זרע לבטלה. בין איך געגאנגען כ'האב עס אים פארציילט, האט ער עס דורכגערעדט מיטן רעבן, עס הייסט איך האב עס פארציילט פארן תולדות אברהם יצחק, ער האט עס דורכגערעדט מיט מנחם מונדרי, זאגט ער ביי אהבת ישראל איז אזוי געווען, ביי דעם איז אזוי געווען, לאז דיך אפ מיט די שטותים, עולם כמנהגו נוהג. סא דער זכרונו לסרחה מנחם מונדריק ער האט א גאנצע אפאראט ער שנארט געלט און ער גייט פאר געלט ער געט בחורים צו עסן איך האב אמאל געזאגט יעדן בחור וואס דו געסט צו עסן ביסטו מכשיל אזוי דארף דער בחור אויפשטיין שבת און ער דארף וויסן ער דארף גיין ערגעץ דאווענען אזוי האט ער נישט קיין שום עול אויפצושטיין די ישיבה געסט שוין די מיטאג ער דרייט זיך נאך אין די אלט שטאט צום כותל און צוריק און ער קומט אריין צום מונדריק קען ער זיך אנפרעסן און נאכדעם אהיים גיין פאפן. ווער זאגט אז דו טוסט גוט? כ'האב אים געפרעגט, איך האב געלערנט אין א ישיבה אין וויזשניץ, שבת געווען א סדר פונקט ווי א גאנצע וואך, מ'האט געמוזט אויפשטיין, מ'האט געמוזט קומען צום דאווענען, ס'איז געווען השגחה, איז איינער נישט געקומען האט מען געפרעגט פארוואס ביסטו נישט דא געווען, ס'איז א הפקר וועלט, איך האלט אז די גאנצע זאך איז נישט מער ווי א פרעסעריי. נאכדעם וויל איך אייך פארציילן א מעשה, ס'איז דא א פרוי וואס נעמט אריין צענליגע בחורים, זי איז אבער א שדכן אויכעט, זי ווארפט אן אויג אויף א בחור און זי קען מיידלעך, איז זי האט עפעס געווארפן אן אויג אויף א בחור וואס איז אינגאנצן נישט קיין שומר שבת, כ'מיין, ער דרייט זיך אין א ישיבה, איז דא זייער אסאך אזאלכע. און דער בחור האט געווארפן א אויג אויף איהר טאכטער. און וואס מיינסטו איז געווארן די סוף? זי האט אים געמוזט נעמען ווייל די טאכטער האט געזאגט, ליסן, איטס אידער מי אר נאט, איך גיי מיר. און דאס איז וואס דא גייט פאר. סא האסטו א פראבלעם פון וואו איך נעם דאס און פון וואו איך נעם דאס. און נאך א זאך, אז דו זעהסט אז די מציאות איז אזוי ווי איך זאג, וואס איז שייך פון וואו איך נעם עס? זעסט דאך די מציאות איז אזוי. און נאכדעם איז דא נאך א זאך, ס'איז געווען א צייט למשל ס'איז געווען מענטשן האבן מורא געהאט פאר די תקופה, ס'איז דא אין שולחן ערוך, און היינט שטייט אין אלע ספרים אז די שדים וואוינען נאר אויסער די שטאט אין די שטאט איז נישט געפערליך, און מאן דלא קפיד לא מקפידין, ביי זוגות איז אויך אזוי, מאן דלא קפיד לא מקפידין, ס'איז דא זאכן וואס האט דורכגעבראכן, ס'איז געווען די מצב מיט אנדערע זאכן, די סטרא אחרא איז נישט אזוי גרויס און די קדושה אויך נישט אזוי גרויס. מילא דארף מען נישט אזוי מורא האבן פאר די אלע זאכן, כ'מיין יעדע זאך האט א שלחן ערוך, סאו קומסטו יעצט אן און דו זאגסט אז דו האסט קיינמאל נישט געזען, דו האסט קיינמאל נישט געהערט אין די ספרים אמאל. וויפיל מען האט געקענט האט מען זיך אפגעהיטן, יעדער רב האט אבאכט געגעבן אויף די עניינים, און מען האט געוואוסט אז א איד איז קדוש, ער היט זיך אפ, ער איז מובדל, זיין פרוי גייט אין מקווה, זיי פירן זיך בצניעות.

אייגענע אויגן קען ער נאך אנהייבן צו האבן צו טון מיט איר, ס'איז דא איינער ער האט מיר יעצט געזאגט ער איז צוואנציג יאר אלט און ס'איז דא א ווייבל וואס איז פערציג זי איז פרום און פרייליך זי לויפט גאר אים נאך, נע נע נע איך האב נישט געזאגט אז ביי ווען דו האסט שוין חתונה געמאכט די קינדער מעג מען שוין, דעמאלטס דארף מען אנהייבן צו טראכטן צו מען מעג צו נישט, און דאס זאלסטו אייביג געדענקען, די וועלט איז אזוי מין נידעריג, איך ליין דא יעצט אין די צייטונג מען האט איינגעזעצט איינעם וואס האט גערעיפט א דריי חדשים'דיג קינד, שטעל דיר פאר. אין דער סוף האט מען אים אריינגעפירט אין תפיסה, און אין די תפיסה האט ער קאלעפסט, ער איז צוזאמגעפאלן און געשטארבן פאר די בושה. אבער א דריי חדשים'דיג קינד, רבונו של עולם, ווען ער גייט אין בוטשער סטאר און ער קויפט א זייטל פון א בהמה און ער שטופט אריין דערין טוט ער דאך קלוגער. די גמרא ברענגט, עפעס א גוי האט געמאכט משכב זכר מיט א בהמה, א טויטע בהמה. יעצט כ'האב געוואלט וויסן נאך א זאך, מ'האט אריינגעגעבן אין צייטונג אז ס'איז דא איינער דוד אהרונאוויטש ער איז לעצטע וואך פרייטאג נעלם געווארן און היינט, זוכט מען אים נאך. כ'האב שוין דאס מעורר געווען הונדערטער מאל אז אונז דארף מען נישט ווארטן ביז די לעצטע מינוט, מען דארף גראד זיך נעמען זוכן. יעצט, זיי זאגן מען האט אים געזען לעבן די וואשינגטאן ברידזש, קען זיין ער האט זיך דערטראנקען, ס'איז א קאמאן פלאץ ווי מען טוט עס. נאר די שאלה איז פארוואס? צו ווייל ער איז פון סקווער האט מען אים מאלעסטעד, צו ס'איז קען זיין ווייל ער איז נישט מיטגעפארן מיטן רעבן, מען קען הרג'ענען פאר דעם אויכעט ביי די רשעים. און מען דארף זיך נישט לאזן מער פון די אלע חברה, מען דארף זיי זאגן ליסן אונז וויל מיר די פאליס זאל אריינקומען ביי יעדן קעיס. זיי ווייסן מן הסתם עפעס און זיי האבן עפעס געטון און ממילא זוכן זיי נישט ס'זאל ארויסקומען און שפעטער קען מען זאגן אוי מ'האט אים געטראפן טויט. יעצט איז אריינגעקומען וויכטיגע אינפארמעישאן אז די ווידיאו קעמערעס לעבן די ברידזש האבן קאנפירמד אז ער האט געשפרינגען און מאוסט פראבעבלי האט ער געשפרינגען און ער איז טויט, ער הייסט דוד אהרנאוויטש ער איז זעקס און פֿערציק יאר אלט יעצט ער איז מן הסתם. געווען אין ארץ ישראל אדער אפשר איז ער נישט געווען, ס'איז נישט קיין גרויסע נפקא מינה, די גאנצע שטאט איז איין שטיק טעראר, יעדער איז דיפרעסט דארט, און ס'איז א זאך וואס מ'דארף עס נעמען אין די הענט אריין און נישט עס צו פארשווייגן, ווען דער רבי שפרינגט ווען אריין דעמאלטס וואלט איך אויך געהאלטן מ'דארף מאכן א שווייג ווייל ער איז א מאסן רוצח, אבער אזוי ווי ס'איז געשפרינגען נעבעך אן אינעסענט זעקס און פערציג יעריגער יונגערמאן דארף מען אנהייבן דאס צו אינוועסטיגעיטן, אזוי ווי איך האב ענק געבעטן דעמאלטס. אז מען דארף אינוועסטיגעיטן סעקשועל אביוז און עטס האט געפאלגט און ס'איז ארויסגעקומען נעבעך א ביטערע פרשה, אזוי דארף דא אויכעט ווערן אן אינוועסטיגעישן ס'זאל ארויסקומען דער אמת וואס שטופט די אינגעלייט אז זיי זאלן זיך נעמען דאס לעבן. יעצט כ'האב געוואלט זאגן דער עולם האט א פראבלעם מיט הייזער, דירות, גייט מען אין בעלז און מאכט דארטן אין לעיקוואוד און וויזשניץ, כ'האב ענק אייביג געזאגט אידן טארן נישט וואוינען אינאיינעם מען דארף וואוינען צווישן גוים, יעצט דער בעלזער האט געזאגט אז מען מוז ארייננעמען עפעס צווישן דרייסיג צו פערציג פראצענט אוטסיידערס, ווייל ער זאגט אז טאמער יעדער פארט אויף ראש השנה זאל מען בלייבן מיט א מנין, קודם ווייס איך נישט זייט ווען ער זארגט זיך פאר א מנין, ער האט זיך געזארגט אז אלע שטיבלעך זאלן האבן מנין, ער זארגט זיך פאר גארנישט, ער האט עפעס אפ היס סליוו. ס'זאל זיין וועם צו שלאגן, מען האט אמאל געזאגט, בעלזער רב האט אמאל געזאגט, דער אלטער בעלזער רב, אז. טאמער ס'איז דא א שייגעץ אין שטוב דארף מען אים ארויסווארפען, טאמער נישט דארף מען אריינברענגען איינעם מ'זאל האבן וואס ארויסצואווארפען. ס'אלץ געווען אזא רוצחישע גאנצע ארגענעזעישן, די גאנצע קהילה איז דאך געווען א שווארצע לייביש מיט נאך עפעס איינעם, ס'איז נישט דער שווארצע לייביש וואס האט מטמא געווען קינדער אין מונקאטשער תלמוד תורה וואס מונקאטשער רב איז ארויס קעגן אים און דער בעלזער רב האט אים מקרב געווען און געזעצט אויבן אן ביים טיש ווען ס'איז געווען ביי ר' ישכר דוב בעלזער. ס'איז געווען אן אנדערער וואס האט אנגעטון צרות פאר יעדן, האט אנגעטון צרות פאר נאראלער רב'ס מחותנים, ס'איז אלץ געווען יענע ארגענעזעישן, יעדע קלאב ווען ס'וואקסט גענוג גרויס טוט אן צרות פאר יענעם. עניוועי, יעצט, די ערשטע זאך וואס בעלזא האט יעצט געזאגט אז אין לעיקוואוד, ווי לכאורה מוז מען האבן א קאר, דער ווער זיין ווייב דרייווט א קאר טאר נישט דארט וואוינען, בקיצור, ס'האט זיך אנגעהויבן די זעלבע ווי זיי האבן געהאט אין לונדון, און אין לונדון האט די גאווערמענט געהאלטן אויף צושפארן די בעלזער סקול האבן זיי עס געמוזט אראפנעמען, שטילערהייט וואס זיי טעראריזירן מענטשן, דאס איז די פרוי'ס שולד, זי דארף זאגן מען טעראריזירט מיך, איך ווייס נישט צו מען טעראריזירט, אבער אפילו ווען יא, איז למעשה, יעצט גייט זיך אנהייבן, יעצט הייבט זיך אן אז אין לעיקוואוד און מען זוכט אפאר פרעמדע, מען זאל, די פרוי וועט מוזן דרייוון, און נאכדעם וועט מען זי ארויסווארפן, די זעלבע רשעות, טאמער ווילט עטס וויסן פארוואס משיח קומט נישט איז ווייל אין נביא שטייט עוד אקבץ עליו לנקבציו, די גרעסטע קללה פאר כלל ישראל. דער אייבערשטער זאגט איך וועל דיך נישט ארויסנעמען איינציגווייז, איך וועל דיך נעמען נאר מיט א גרופע, פארוואס נאר מיט א גרופע? ווייל דער אייבערשטער וויל זען צו מען האט אהבת ישראל צו מען האט שנאת ישראל, טאמער זעט ער ס'איז דא שנאת ישראל האט ער נישט וואס צו ברענגען משיח'ן, וועט מען דאך נאך משיח'ן אויך צוזאם הרג'נען, איז במילא טאמער קען מען נישט וואוינען אינאיינעם, אלץ הייבט זיך אן מיט מלחמות און נאך מלחמות און נאך מלחמות. ס'איז א שאד פארן גאנצן שטעטל, עט די ענד וועט עטס אלע דארטן ריגרעטן אז עטס האטס געקויפט, און ס'איז נישט ביליג, כ'בין ארויסגעפארן, כ'האב מיך אומגעקוקט, איך האב ליב יעדע זאך דורכצוגיין, כ'בין עס דורכגעגאנגען, כ'האב געזען מ'געט דיר נאר זייער א ביליגן דאון פעימענט אנצוהייבן, וואס דאס קען זיך יעדער צאמבארגן, אבער נאכדעם וועסטו צאלן אין אלף הששי, פלאס ס'איז ידוע, א דבר ידוע ומפורסם, ניו דזשערסי איז די הייעסט טעקסעס וואס איז דא אין די גאנץ נארט איסטערן רידזשען, איז במילא ווי גייסטו אנקומען? גייסט הענגען פאר די רעסט אוו יור לייף. כ'האב ענק געזאגט נאכאמאל פארטס אין קליינע שטעט, קודם נאר די ליטווישע זענען דארטן, מ'זאגט א ליטוואק האט א צלם אין הארץ, ס'איז געווען נעכטן א מורא'דיגע דרשה, איך וויל ענק זאגן, איך האב עס ארויפגעלייגט אויף אן עקסטער קעסטל, דאס איז אזא מורא'דיגע דרשה אז דאס האט געקלאפט היסטערי, יעצט די ערשטע העלפט פון די דרשה האב איך נישט ארויפגעלייגט פשוט ווייל דארטן רעדט ער וועגן זיין שווער,

חדשים פריער אז מען האט געפאקט טרייפענע פלייש אין כשר'ע באקסן, אבער דאס איז נישט מיינע זאכן ווייל איך בין נישט אזוי אינוואלווד אין דעם, אבער איך מיין אז דאס איז ער געווען, און ער הייסט א גרויסער בעל צדקה אוואדע, מען האט געגנבעט געלט, ס'איז אזויווי אל קעפאון, מען גנב'עט געלט און און נאכדעם געט מען אביסל פאר די ארעמע לייט און נאכדעם הייסט מען א גאנצער פירער און א העלד ביי כלל ישראל, און דאס איז א מורא'דיגע זאך, איז. למעשה איז וועגן דעם האב איך נישט ארויפגעלייגט די ערשטע העלפט, ווייל ווען בעלסקי וועט פייגערן וועל איך זינגען א ניגון באבוד רשעים רנה, דער מענטש האט גענומען דא געלט און ער האט געווען אינוואלווד אין די פאלשע גיטין איז ער געווען אינוואלווד אז ס'איז געווען ממש א שרעק, ביי אים האט מען געזאגט אדער וועט ער גיין אין דזשעיל אדער וועט ער גיין אין דר'ערד, יעצט איז ער זייער קראנק אין שפיטאל און ער וועט מסתם ענדן אין דר'ערד, און ער האט געטון כל דבר אסור וואס האט זיך געטון מיט. עניטינג, עניטינג וואס האט געהאט צו טוהן מיט הכשרים אין די או יו האט ער געטוהן וואס מ'האט נישט געטארט, ער האט געגעבן טרייפות פאר אידן חדשים מ'האט געוויסט ס'איז זיין איידעם, כ'ווייס נישט צו ס'איז דער מענטש צו ער האט נאך אן איידעם מיטן נורסינג האום וואס איז א מולטי מיליאנער, דאס איז נישט מיינע ביזנעס. אבער הי מעסד אפ, דאס איז געווען פאר א יאר פאר פסח, און ער האט געוויסט מען גיט חדשים דעליווערט מען טרייפות, און ער האט עס געלאזט, און ערב יום טוב האט ער ארויסגעגעבן א כרוז אלעס וואס מען האט דעליווערט נאך חצות ולמעלה, ווייל מען ברענגט דאך שוין דעמאלטס דעם קרבן פסח בזמן שבית המקדש היה קיים, דעמאלטס איז אלעס, ביז דעמאלטס איז אלעס כשר געווען, שעים אן הים. עניוועי, אויף די אנדערע העלפט וויל איך אז מען זאל הערן, ווייל דאס איז עקזעקטלי וואס איך רעד שוין צען יאר צום עולם, נאר צוביסלעך פארט עס, יעצט איז געקומען א מולטי מיליאנער וואס ער האט זייער אסאך געלט, און ער גיט גרויס געלט פאר לעיקוואד אויכעט, ער גיט געלט פאר אלע מוסדות התורה, מען זאל דאך כשר'ן די נבילות מיט די אלע זאכן, איז למעשה האט ער געזאגט א שיינע דרשה אין לעיקוואד, וואס גאנץ לעיקוואד איז אויף דערמיט. א חוץ מלכיאל קאטלער דער וואס האט צוויי ווייבער ווייל אין לעיקוואד ארבעט דאך קיינער נישט די ווייבער ברענגען דאך די פרנסה איז האט ער גענומען צוויי ווייבער ווייל איין פרוי ברענגט נישט גענוג פרנסה די קינדער האט זי דאך עניוועי נישט יענע פרוי סאו אויף צו ברענגען א טשעק איז זי גוט איז ער האט מסביר געווען אין א דרשה אז אונז האמער אן אייגענע גלות וואס אונז האמער זיך געמאכט און דאס הייסט ארויסווארפן קינדער ס'איז אזוי שיין געזאגט ס'אזוי שיין אראפגעלייגט. אז כ'האב ממש נישט קיין ווערטער אים צו באדאנקען פאר אזא דרשה. און למעשה, ס'האט געמאכט א מורא'דיגן רושם, ווייל דער מלכיאל קאטלער, דער וואס האט גענומען אפאר ווייבער אז זיי זאלן אים אויסהאלטן, דער מלכיאל קאטלער איז געווען דער איינציגער וואס האט אים נישט געגעבן די האנט נאך די דרשה און געזאגט א שכוח. ער איז דארט געזעסן ווייל ער האט געמוזט, ווייל דער איד האט אסאך געלט. איז ממילא. האט ער אים נישט געגעבן די הענט צו זאגן א שכוח און האט זיך נישט אויפגעשטעלט און אזוי ווייטער, ס'איז אנבעליוועבל, יעצט דער איד, הייסט שלמה יהודה רעכניץ, ער איז אן איידעם פון בעלסקי, ער איז דער מיט די אסאך נורסינג האומס, און ער איז געווען דער, ער זאגט עס אויפן דרשה אז ער איז געווען דער וואס האט געקויפט די לאטא פאר אלע זיינע ארבייטער און עפעס איין נורס האט געווינען די לאטא פון די. ביליאן דאלער, איך ווייס פינקטליך וויפיל ס'איז געווען, א ביליאן דרײַ צו וויפיל, סאו דאס לייג איך ארויף עקסטערע ווייל איך וויל מען זאל עס הערן, איך האלט אז יעדעס ווארט איז זייער וויכטיג צו הערן. זענען געגאנגען די חסידים, זיי האבן זיך אריינגעדרייט ביי די ליטוואקן וואס האבן אפגעהארגעט א גאנצן דור, און ווי האט עטס געמיינט אז עטס אנקומען? שוין, האט עטס געטון, האט עטס געטון, ס'פעלט גענוג שטעט ארום ניו יארק וואס איז פונקט אזוי נאנט ווי דארטן, וואס מ'קען זיך אזוי שיין אויפארבעטן. מען דארף נישט אנקומען צו די ליטוואקן, צו די לאו-לייפס, זיי האבן גע'גנב'עט און גע'גזל'ט אלע יארן די פראגרעמס און זיי האבן ארויסגעווארפן קינדער לייק איטס גאוינג אוט אוו סטייל, איטס אנבעליוועבל, נו, האט עטס געטון, טוטס געזונטערהייט, איך זאג ענק גארנישט, באט איי וואנט טו טעל יו וואן טינג, ווער ס'האט שכל זאל נישט גיין מיט די אלע ארגענעזעישאנס,

און נישט נאר די חסידות, די ליטווישע אויך, און מען ווארפט ארויס קינדער אזוי ווי עס זאל נישט געווען חלילה קיין רבונו של עולם, אנבעליוועבל, און פאר דיר פארקויפן זיי רעלידזשען, עס האט מיר דערציילט א איד אז ווען די סקווער רבי זכרונו לברכה רבי יעקב יוסף וואס האט שוין געהייסן א הייליגער איד האט געגרינדעט די שטעטל האט ער צוזאם גענומען דארטן ידידים מענטשן זיי קומען מזכיר זיין האט ער געזאגט קומט וואוינען אינדרויסן, איז איין פרוי האט אים געזאגט רבי איך קען נישט קומען וואוינען און זי געווען מיט איר מאן רבי האט אים געמוטשעט זאגט זי איך קען נישט קומען ווייל איך האב ליב צו הערן דעם רעדיא איך מוז הערן די נייעס מיט אלעם דארפסט דיך נישט זארגן ביי מיר עסטו קענען הערן וואס דו ווילסט שפעטער זי האט ארויסגעמופט, זענען געקומען די חברה די דעם רבינס שקצים און זיי האבן געזאגט מען טאר נישט קיין רעדיא זאגט זי כ'האב דאך אפגערעדט מיטן רעבין איז זי געגאנגען צום רעבין האט דער רבי געזאגט איך קען גארנישט טון דאס איז מיין משמרת הצניעות ווי מען רופט עס. האט זי זיך אויפגעהויבן, זי האט אים איבערגעלאזט. פארשטייסט? א רבי איז אויף זיך אליין נישט באגלייבט כי הוא זה נישט. און ער מעג זיין ווי הייליג, ווען ס'קומט צו זיינע אינטערעסע פארלירט ער זיך. ווען איינער האט אים געזאגט א שלעכט ווארט אויף דוד'לען אז ער טוט די ארגסטע עבירות אין חדר, האט ער עס נישט געוואלט אויסהערן, ער איז אנטלאפן. אבער זיי פראטעקטן זייער אינטערעסן. דאנט ווארי. און די זעלבע געדענק איך איז געווען אין וויזשניץ אויך, איז געווען א איד ער האט געהייסן ר' בערל שעכטער, ער האט קיינעם נישט געבאדערט, זיין ווייב איז געווען אביסל מאדערענער, זי איז געווען א בני בראקער, מען איז געגאנגען צו ר' חיים מאיר'ל, מען האט אים משוגע געמאכט, מען האט אים געזאגט אז זי איז דעיס, זי איז יענץ, דער איד האט זיך נישט געפאלט, ער האט געזאגט פארן רבין קושט'ס מיך אין תחת אריין, ער האט זיך ארויסגעמופט פון שיכון וויזשניץ. ס'האט א ספרדישער האט אריינגעמופט דארטן, ס'האט זיך איינעם צוגעדאכט ער האט אן אנטענע, איז יענער האט געהאט אן אנטענע פאר א רעדיא, געזאגט דעם רעבן יוי ע ע טעלעוויזשען, וואס האט מען געטון ביי די מרידה, מ'האט צוזאמגערעדט אויף די חשובסטע אינגעלייט כל דבר אסור, געקומען ר' מוישעלע, ער האט געהאט א רעבעצן וואס זי האט נישט געוואלט זיך בייגן, זי פלעגט פארן צום ים אין תל ברוך, זי איז געווען א רעבעצן אזוי ווי עס דארף צו זיין, א ריכטיגע דעזשע רעבעצן, און די סוף איז געווען אז מען האט אומגעברענגט גאנץ וויזשניץ. מיט רעבעס זאלט עטס נישט אנהייבן זיי זענען ליגנערס און רוצחים, זיי האבן זיך זייערע געסטאפא, היינט איז שוין אין אמעריקע אביסל איינגעשטילט די זאכן, אבער אין ארץ ישראל נאך די זעלבע זאך. יעצט איז דא אין ארץ ישראל יעצט ארויסגעקומען אויפן טעלעוויזשן א גאנץ אריכות וויפיל קינדער פון די היימישע פאלן נעבעך ארויס איז ביטער דער מצב, זיי זאגן צען פראצענט אבער ס'איז מסתם גרעסער, זיי זאגן ביי מזרחי פֿינף און צוואַנציק פראצענט, ס'איז ממש א שרעק, און נאכדעם איז דא נאך א זאך דאס וואס איך האלט אין איין רעדן, ס'איז דא אינגעלייט וואס גייען מיט שטריימלעך און מיט ווייסע זאקן, זיי גייען אין מקווה אפילו, און זיי האלטן שבת אין כלומר'שטן אבער זיי זענען אזוי אפגעפארן, ס'איז דא יעצט א פלאץ אין חיפה וואס דארטן איז דא נעבעך אזא פלאץ ווי מ'טוישט זיך, מען גייט צען פופצן אינגעלייט מחליפין נשותיהם אזוי ווי איך האב שוין גערעדט דערפון דא. למעשה זיי קומען זיך דארטן צוזאם פון די פרומסטע מענטשן פון די אפגעהיטענע מענטשן פון די היימישע מענטשן פון די חרדישע מענטשן און סאיז דא צווישן זיי אזאלכע וואס זענען משגיחים סאיז דא א משגיח איז דאך אוט אוו טאון קען ער דאך ביינאכט טוהן וואס ער וויל יעצט סאיז דא צווישן זיי אויכעט וואס זענען אין חינוך און משגיחים אויף כשרות. סע אלע מינים איז דארטן דא, און איינער זאגט נישט אויס אויפן צווייטן ווייל אז ער העט אויסזאגן אויף יענעם וועט דאך יענער אויסזאגן אויפן אנדערן, און זיי טוישן זיך דארטן די ווייבער, און זיי טענה'ן אז מען מעג, זיי זאגן אז לא תנאף איז געזאגט געווארן נאר דעמאלטס ווען יענער ווייסט נישט, ווען די ספאוס ווייסט נישט, די. אזוי האט געוואלט איינרעדן א רב אין אופקים אז אזוי ווי זיין ווייב ווייסט און יענעמס מאן ווייסט אויכעט, בקיצור מעג מען, ס'איז שקר מוחלט. ס'האט נישט צו טוהן מיט בעטרעיען, איך רעד שוין פון דעם יארן יארן, א פרוי אן אשת איש טאר זי נישט אנרירן אן אנדערן און קיינער טאר איר נישט אנרירן, און ס'איז זייער הארב, די גמרא זאגט איזה מעוות לא יוכל לתקן, ווען ער קומט אויף אן ערווה און נאכדעם נעמט ער צו די פרוי פונעם מאן, די מאן טאר מער מיט איר נישט וואוינען, ער מאכט א חורבן, ער צוברעכט א שטוב, די פרוי האט קינדער. ס'האט גארנישט צו טון צו מען ווייסט צו מען ווייסט נישט, צו די מאן איז מסכים צו די פרוי איז מסכים, אפילו ווען ער שטייט דארטן די מאן מיט די פרוי און זיי קוקן דאס צו טאר מען אויך נישט, און מען טאר נישט פארדרייען דעם דברי אלוקים חיים, און מען דארף רעדן פון דעם, און דאס איז איינע פון די זאכן וואס איך האלט אין איין זאגן מען דארף רעדן פון דעם, דאס איז נישט מניוולת, זיי דרייען אויס ממש תורת משה. און זיי זינדיגן צאם און זיי טוען אפ כל דבר אסור. יעצט אויב זי איז נישט געגאנגען אין מקווה איז האט זי נאך אן איסור, אויסער אשת איש האט זי נאך א איסור פון נדות אויכעט, איז במילא דאס איז א זאך וואס מען שפילט זיך ארום מיט די גרעסטן ענינים פון צניעות וואס דער אייבערשטער פארלאנגט פון אונז און מען מאכט דערפון א ממש א בזיון, און דאס אלעס קומט ווייל מען לערנט נישט גענוג, און מען איז נישט מסביר גענוג, און מען לייגט נישט אריין גענוג עניני חינוך, און מען לייגט נישט אריין עניני יראת שמים, און עניני אהבה, און עניני יראת השם. און דאס קומט אלץ ווייל די סקולענער רבי מיט משמרת הצניעות לאזן נישט רעדן פון די זאכן. ס'איז אן אומגליק, און קיינער זאגט גארנישט, קיין שום רב באדערט גארנישט. איין מניוול'ישן האטליין וואס האט יעדן געבאדערט איז נחום ראזענבערג'ס האטליין. און איך פארשטיי בכלל נישט, אויב ענק האט געבאדערט מיין האטליין, און ענק באדערט אז ס'איז דא די מאדערן טעכניקע, באבוב פארטי פייוו האט חתונה געמאכט קענסט זעהן די גאנצע חתונה דארפסט אפילו נישט גיין מער, סאטמאר האט חתונה געמאכט קענסטו זעהן די גאנצע חתונה, און ס'איז געווען נאך עפעס א גרויסע חתונה וואס דו קענסט זעהן די גאנצע חתונה, סאו וועם ווילט עטץ פארקויפן אייער רעליגיונות? אונז טאר מיר נישט און עטס מעגטס יא? איך מיין די ווידעאס האט דאך געמאכט פאר אונז, און דאס איז געווארן היינט נעבעך פון כלל ישראל, און נאובאדי קעירס, אבער איין האטליין דאס איז געווען דאס ארגסטע. יעצט איך גיי ארויף לייגן אויף אן אנדערע ליין די דרשה פון לעיקוואד פון ר' שלמה יודא רעכניץ, יעצט איך וויל פרעגן אפאר קשיות פון די רבנים, קודם פארוואס לייגט מען אים נישט אין חרם? פארוואס האט אויסגעפעלט מען זאל נאר מיך לייגן חרם? פארוואס לייגט מען אים נישט אין חרם? און נאכדעם האב איך געוואלט וויסן ווער זאגט אז אלעס וואס ער זאגט איז אמת? ס'איז אלץ ליגן, מ'האט קיינמאל נישט ארויסגעווארפן קיין קינדער, ס'איז אלעס שקר, ווי דער אלטער אזיאטישער סאטמארע מארעמארישער וועג וויאזוי מ'טוט באקעמפן די אלע זאכן, דאס איז שוין אויך געשטארבן, עטס האט שוין דאס אויך נישט, נו וויאזוי וועט עטס עקזיסטירן? יעצט דער טעלעוויזשן און דער רעדיא זאגט אז ליידער ליידער וויאזוי די חרדים גייען צו היינט און ס'פאלט פון זיי שטיקער, איז ליידער ליידער א מורא'דיגע אומגליק, ווייל ער טענה'ט אז אזוי ווי דער עולם ציט זיך אוועק פון פרומקייט און פון חרדישקייט, פון וועם וועלן די קנאים מאכן א לעבן, וועם וועלן זיי נאכלויפן, פון ווי וועט אזא קלאר, אזא פעסי ווי קלאר, האבן פון ווי צו לעבן? ס'האט איינער מסביר געווען פארן רעפארטער אז צען יאר ארום עסטו נישט האבן אויף וועם צו שרייבן ווייל ס'וועט שוין נישט בלייבן קיין חרדים אינגאנצן אין די שטאט. און דאס איז ווי אונז האלט מיר היינט. אונז האלט מיר היינט אז ס'איז נישט דא קיין יוניטי, און קיינער ווייסט אפילו נישט וואס ס'פעלט שוין היינט אויס אין כלל ישראל. מ'ווייסט שוין דאס אויך נישט. לאמיר יעצט רעדן אביסל וועגן וועטער. ס'איז אראפגעקומען א שניי, א מחיה, און אז עטס ווילטס וויסן, דער מן האט אויך אזוי אויסגעזען. און פארוואס האט דער אייבישטער טאקע אראפגעשיקט פרשת בשלח אזא שיינע מן? ווייל דער אייבישטער האט געוואלט אונז אויפוועקן. ס'ארבעט מיר שווער, מ'דרייט און מ'טוט צו קאווערן א בודזשעט, זאגט דער אייבישטער, איך געב פרנסה. און קוק צום פרשת בשלח, ווען מ'רעדט פון מן, איז אראפגעקומען א שפע אויף אלע אידישע געגנטן, ניו יארק, ניו דזשערסי, א מחיה. יעצט דער מהרל איז מסביר, רשי זאגט אז ביי. די היישעריקן איז דאך געווען גוט צו עסן, טא נאכדעם ווען ס'איז געווען די מכת ארבה, זענען געגאנגען די מצריים און זיי האבן געמאכט דערפון הערינג, פיקלד, היישעריקן, טא זאגט דער פסוק ולא נשאר עד אחד, ס'איז נישט איבער געבליבן קיין איינס, זאגט רשי אפילו המלוחים שמלחו, אפילו מ'האט געמאכט די געפיקלטע, זענען אויך צוגעגאנגען אוועק ווי דער אייבערשטער האט זיי געשיקט אריין אין ים סוף. יעצט. לכאורה דארף מען דאך פארשטיין, פארוואס האט דער אייבישטער געמאכט א נס אז ס'זאל ארויסקומען פון די באדעלס אוו פיקעל אריין אין ים, איז דער מהרל מסביר אז דאס איז נישט געווען א נס, דאס איז געווען א העדר הנס, ווייל וויבאלד די נס איז דאך געווען די מכה, אז די מכה האט זיך אויפגעהערט איז אלעס פון זיך אליינס ארויסגעגאנגען, אזוי ווי איך האב ענק שוין אמאל געזאגט שטייט אז טיטוס רשע האט אריינגעשטעקט דעם שווערד אין. קדשי קדשים פרוכת האט אנגעהויבן צו רינען בלוט, כסבר שהרג את עצמו, ער האט זיך אליינס געהארגעט, ווען מען מיינט צו זאגן א כינוי ער געהארגעט חלילה דעם אייבערשטן, איז פרעגט ער די זעלבע דער מהר"ל, פארוואס האט דער אייבערשטער געמאכט א נס, און וואס האט ער אויפגעטון מיט דעם נס, ער האט געמיינט ער האט זיך געהארגעט, האט ער זיך יא געהארגעט, האט ער נישט געהארגעט חלילה דעם אייבערשטן, וואס האט דער אייבערשטער געוואלט פון דעם. דער רבי ברענגט אויך פון זוהר, לא עביד קודשא בריך ניסא למגנא, דער אייבערשטער מאכט נישט קיין נס דזשאסט פאר די פאן אוו איט, איז בקיצור זאגט דער מהר"ל ס'איז נישט געווען קיין נס אז ס'איז ארויסגערינען דער בלוט, זאגט ער ס'איז געווען א העדר הנס, ס'איז געווען א נס די גאנצע צייט אז מ'האט געשפריצט אויפן פרוכת אזוינפיל יאהר האט מען געשפריצט דעם בלוט לפני ולפנים און דאס איז געווען דורכגעזאפט מיט בלוט, ס'איז נישט אראפגערינען ווייל א דבר שבקדושה איז נישט תופס קיין מקום, מילא אז ס'איז נישט תופס קיין מקום. איז עס געבליבן איינגעזאפט. למעשה אבער אז ס'האט זיך אנגערירט א דבר טמא, דער שווערד פון טיטוס הרשע, ממילא איז עס ארויסגערינען די אלע יארן די בלוט וואס איז געווען איינגעזאפט, סאו ס'איז א העדר הנס, ס'איז נישט געווען קיין נס, דער נס איז געווען אז ס'האט זיך געהאלטן אלע יארן, די זעלבע דא אויכעט. דאס אז ס'איז לא נשאר עד אחד, דאס איז געווען א העדר הנס, נאר דער נס איז געווען אז ס'איז געקומען די היישערונג יעצט. ביי אונז אין ווילימסבורג איז אויכעט א העדר הנס, ווייל מ'האט נישט אויסגעקלינט גארנישט, איז אראפגעפאלן פיינע ווייסע שניי, אין בארא פארק איז אלעס קלין, אין מאנסי איז אלעס קלין, מאנסיער יונגעלייט קומען אריין זיי לאכן וואס דא גייט פאר, און מ'האט געגאנגען מ'האט אפגעקאלט דעם טמא מטמא דער משה דוד נידערמאן וואס האט געהאלפן ס'זאל דורכגיין די געי מערידזש און ער האט געהאלפן אז ס'זאל דורכגיין די געי לאוס, די אלע שייגעץ שטיק האט ער צוגעהאלפן, אבער ער מוז דאך זיך רעכענען מיט די פאליטישאנס, ער קען זיי דאך נישט אינטעגענייזן ווען נישט וועלן זיי דאך אויפהערן אים צו שיקן דעם טשעק. איז במילא האט מען געלאזט ווילימסבורג. כ'וויל ענק זאגן רבותי, ס'דא זייער אסאך אידישע שטעט, לעיקוואוד, מאנסי, ס'דא אסאך. די מאוסט נעגלעקטעד שטאט וואס איז דא ביי אידן איז ווילימסבורג. עטצעט זעהן, מארק מיי ווארדס, אונז עמיר נאך זיין די גיני פיגס. ווען מ'עט דארפן אויסטעסטן אן אטאם באמבע, העט מען עס אויסטעסטן אין ווילימסבורג. פארוואס? כ'האב ענק שוין געזאגט פארוואס. ווייל עטץ האטס נישט קיין אינטערנעט. דאס איז אונזער פעלער. ווייל דא וואו זיי האבן זיי באהאלטן אוועק וואס דא גייט פאר מ'לאזט אונז נישט האבן אינטערנעט כדי די רבנים זאלן קענען אויף אונז רייטן. אין מאנסי האט יעדער אינטערנעט און אין אנדערע שטעט האט יעדער אינטערנעט איז קענען די רבנים נישט רייטן אויפן עולם און דאס איז א טעריבל ניוז. מענטשן גייען אין די גאס מ'גליטשט מ'קען נישט גיין געהעריג אין די גאס קיינעם אינטערעסירט נישט. דער עולם האט אנגעהויבן צו פארפילן, ס'איז שוין ארויף געגאנגען אויף די בלאגס און אין די צייטונגען און אויף ישיבה ווארלד ניוז, האט משה דוד געזעהן אז ס'איז גרויסע צרות, זונטאג פארנאכטס האט ער זיך געדרייט דא מיטן פאלעטישן און ער האט געשריגן, ער האט געמאכט שרייעניש, האסט באקומען דיין טשעק, לעב א טאג. עט ליעסט טריי אונז צו קאנווינסן אז דו ביסט אונזערס א פרענד. דו ביסט א פרענד פון די פאליטישאנס און פון דיין טשעק? א איד האט געגעסן אין א רעסטוראנט אין א טריפה'נעם רעסטוראנט האט זיך באשטעלט העם, חזיר, און ס'האט אים גערינען די שמאלץ אויף די בארד. שרייט אים דער חבר, חיים'ל, כ'מיין, וויאזוי איך מיין, איז דאך א בארד איז דאך א הייליגע זאך און דאס איז די חזיר, זאגט ער, הער אויס, אז איך עס חזיר זאל עס רינען אויף די בארד? איף יו גאנא דו איט, יו מייט עס וועל דו איט אלל די וועי. טרייען צו אונז איינצורעדן אז דו טוסט. פאר אונז און דו טוסט פאר ווילימסבורג און שמילימסבורג דו האסט דיר א הויז פון צוויי א האלב דריי מיליאן דאלער וואס דאס האסטו געגנב'עט פון אונזער געלד האסט עס געבויעט אין מאנרא אויף דער עלטער וועסטו גיין דארטן אויב דו וועסט צוקומען צו אן עלטער ווייל דאס וואס דו טוסט איז כריתות די אלע משכב זכר ביסטו א שותף דערין ווען א גוי וואוינט מיט א צווייטן משכב זכר צו ווען א איד האט חתונה מיט א צווייטן משכב זכר יענער ענדזשויט זיך אויב דאס הייסט אן ענדזשוימענט און דו וועסט דערפאר ליידן ווי ואת ובית אביך תאבדו, אלע וועט עטס אונטערגיין, ווייל דו האסט געברענגט א קללה אויף די גאנצע וועלט. דיין שוץ וועט זיין אז דו וועסט לויפן צום פרעזידענט אבאמא וואס ער זאגט אז מען טאר אין אמעריקע נישט שטערן משכב זכר, דאס וועט זיין דיין ישועה, וועסט לויפן צום פרעזידענט אבאמא, אבער דער אייבערשטער וועט דיר געבן אזאלכע מכות משה דוד, דו ווייסט נישט וואס דיר ווארט. באט עניוועי, דעס דעס איז צווישן דיר און באשעפער, כ'מיין ס'איז צווישן אונז אויכעט ווייל דו האסט אומגעברענגט א קאמיוניטי, אבער עט די ענד אוו די דעי איטס ביטווין יו און השם, אבער דעס אז דו טוסט נישט אויפפוצן די פלארס דאס איז צווישן אונז אויכעט, אונז גליטש מיר אויף די פלארס. יעצט איך וויל זאגן פארן עולם קאנסטראקטיוו עדווייס, זיי זאגן אז דאס האט צוטון ווייל די ארוינים מיט די זאלוינים שלאגן זיך, ממילא קען יעדער טוהן וואס ער וויל, קיינער טוט נישט, גערי שלעזינגער זאגט משה דוד זאל טוהן און משה דוד זאגט גערי שלעזינגער זאל טוהן, און יעדער איז אינטערעסירט מען גייט בויען דא דירות ווער ס'וועט כאפן די דירות דעטס אלל דער אינטערעסטעד זיי האבן אונז אלע אין דר'ערד און דאס איז א ביג שעים, ס'אן אנבעליוועבל שעים, יעצט האב איך געוואלט זאגן נאך א נקודה, כ'האב געזעהן אז גייט קומען א שטורעם א שניי שטורעם איז נארמאל קאל איך אפ די הצלה און איך קאל אויך איך לייג אויך ארויף אויף מיין האטליין, אז מען זאל גיין אריינלייגן אייזערנע סטאדס מען זאל נישט גליטשן, דעמאל האט מיר די הצלה געזאגט מיש דיך נישט, אונז ווייס מיר וואס צו טון, יעדער האט ליב צו נעמען קרעדיט און קיינער וויל נישט אז יענער האט אים צוגעהאלפן, דאס איז דאך אונזער סיסטעם, גאנץ אמעריקע איז געבויעט ווייל ס'איז דא אזא מין זאך ווי קארפארעישן. ס יעדער לייגט אריין עפעס, איינער געלט איינער שכל. איינער סעילס איינער פורטשעסעס, יעצט די הצלה האט געוואלט נעמען אלע קרעדיטס פאר זיך, פיין איך האב נישט קיין פראבלעם מיט דעם, האב איך גארנישט געזאגט, איך האב נישט מעורר געווען, איך האב עס געלאזט לויפן, איז דא א פיקטשער אין צייטונג ווי א הצלה איז סטאק, ער קען נישט ארויסקריכן פון אביסל שניי, איי עס קען קאסטן א מענטש א לעבן, העי, נאובאדי קעירס. עז לאנג אז איך וועל זיין דער פירער. און קיינער האט מיר נישט צוהעלפן, דעטס אלל דעט מעטערס. יעצט איך מיין אז די הצלה איז געדעקט אונטער די גוד סעמעריטען לאו, אויף גוד סעם הייסט עס, געוען איינער א גלח און ער האט געפעסט א לאו, די גלחים פלעגן האבן אסאך האספיטעלס, און אויך נורסעס אין אמבולאנסן און פירסט עיד מענטשן, און ממילא פלעגט עס אנקומען צו לאוסוטס, האט ער געפעסט א לאו אז אזוי ווי יענער טוט עס לשם ווי מען זאגט מצוה, טוט עס צו טוהן פאר א מענטש א טובה, קען מען אים נישט סוען. סאו לאמיר זאגן אז דער מענטש איז דארטן געשטארבן אינעם אמבולאנס, כ'האף אז נישט, צו מ'האט גורם געווען אז מ'זאל אים נישט געבן גענוג שנעל העלפ, הו קעירס, סוען קען מען זיי נישט, און ממילא טוען זיי וואס זיי ווילן. ענד דעטס אלל דעט קאונטס, מי בראש. דער אייבישטער האט געזאגט. פאר ירבעם בן נבט א חוטא ומחטיא את הרבים חזור בך איך בעט דיך טו תשובה דעמאלטס וועל איך מיט דיר ירבעם בן נבט. מיט בן ישי שפאצירן אינאיינעם אין גן עדן, שטעל דיר פאר, האט ער געפרעגט רבונו של עולם מי בראש? האט דער אייבערשטער געזאגט בן ישי, אויב אזוי ברויך איך עס נישט, איך גיי ענדערש אין גיהנום אין שאול תחתית אויף אייביג, אבי איך זאל נישט דארפן גיין נאמבער טו אין גן עדן, און בן ישי, דאס הייסט דוד המלך, זאל גיין פאר מיר. שטעל דיר פאר ווי מען האלט דא, און דאס איז וואס דא איז מיט די הצלה אויכעט, זיי קענען זיך אונטערברענגען גאנץ כלל ישראל, נאר עס זאל הייסן אז זיי, קיינער העלפט זיי נישט און זיי טוען אלעס אליינס און זענען די מאוסט סאפיסטיקעיטעד פיפל דעט דער איז. די הצלה קומט אויכעט א לאנגע וועג, ס'איז געווען אמאל וואס זייערע מענטשן האבן גערעיפט, גערעיפט, פרויען, פרעגנענט פרויען, מ'האט זיי אריינגעטראגן אין שפיטאל, דזער ווער סאו מעני קאמפלעינטס. ס'איז דא איינער פון די הצלה וואס וואוינט אין ווילימסבורג, ער האט גערעיפט צוויי מיידלעך פון אן אנדערן הצלה מעמבער, מ'האט אים ארויסגעווארפן, איי מין דער'ס אלוועיס פלעיס פאר אימפראוומענט, נאטינג איז פערפעקט, סאו האבן זיי מיר אנגעזאגט איך זאל נישט זאגן בשום אופן אז מ'זאל לייגן סטאדס, ווייל ווען נישט וועט הייסן נחום ראזענבערג פירט די שטאט, ליסען נחום ראזענבערג טרייט דיר נאר צו העלפן, איך נעם נישט ביי דיר קיין געלט, קיין כבוד דארף איך זיכער נישט ביי דיר, און יו דאונט וואנט טו ליסען, סאו דזשעפערדייז די פיפעל, פיין. יו דיד ווערי גוד. שוין, יעצט מיר גייען ווייטער. שוין, יעצט, די וואך איז א וואך וואס מען דארף זאגן אביסל הספדים, ס'איז א חלק פון לעבן איז שטארבן, מען דארף זאגן הספדים. די וואך איז געשטארבן א רב, נישט געשטארבן, ס'האט אפגעפייגערט א רב, א חזיר, א נואף, רב גינזבערג פון אגודת הרבנים, ער איז געווען דער הויפט רב, א מגלה עריות, א לוקח שוחד, וואס דו ווילסט האט ער געטון, ס'איז געווען אמאל א קעיס וואס מ'האט אים געסאוט עפעס א קעיטערער, ער האט פארלוירן, ער האט גענומען געלט אונטערן טיש, ער איז געווען די ווארסט פיס אוו גארבידזש וואס איז געווען ביי כלל ישראל, די גמרא זאגט אז בעקבות דמשיחא זיין חוצ. פיאס גין זנות ז ז, בית אבד יעלע זנות, דאס איז אויף אים געזאגט געווארן, ער האט אמאל געוואוינט אין די וועסט סייט אינאיינעם מיט נאך א רב, איך וויל נישט זאגן יענעם רב'ס נאמען ווייל יענעמ'ס טאכטער איז נעבעך א וויקטעם פון דעם חזיר און ער איז גאר א קרוב משפחה, איז ער געגאנגען און ער האט ער אמאל ויהי בהיותם בשדה איז ער געגאנגען און ער האט איר גערעיפט, א יונג מיידל, זי איז געווען זיבעצן יאר אלט, זי האט געדארפט אנהייבן א לעבן. און ער האט זי גערעיפט, און זי איז אראפ אינגאנצן פון אידישן וועג, שפעטער האט זי זיך אביסל צוריק געכאפט אין קאליפארניע, ליובאוויטש, און זי האט חתונה געהאט מיט א בעל תשובה, און די מעשה איז ביי מיר פירסט הענד, און זייער אסאך מענטשן ווייסן עס, ס'איז נישט קיין סוד, די צוויי קרוב משפחות האבן נישט גערעדט יארן לאנג, און נאכדעם האבן זיי זיך ביידע געצויגן אויף בארא פארק, ס'איז אנבעליוועבל, רבותי, איינער וועט פרעגן וואס דארף איך רעדן פון דעם, דער איד איז א שוכן עפר, האט שוין אפגעפייגערט. און פארוואס דארף איך רעדן דערפון? איז באמת פארוואס איך דארף רעדן דערפון איז פאר צוויי זאכן, קודם ער איז א רב און מען דארף אנהייבן צו פארשטיין אז א רב איז דער גרעסטער חזיר נאך מער ווי א באלעבאס ווייל זיי קענען זיך נישט ערלויבן וואס א באלעבאס קען זיך ערלויבן, א באלעבאס קען קויפן א צייטונג און נאכקוקן וואו מען קען טרעפן אפאר זונות און ער גייט און ער טוט עס, אבער א רב קען דאך דאס נישט טון. כאפט ער די אייגענע משפחה, ער האט געכאפט א קרוב משפחה און ער האט איר אפגערעיפט רחמנא ליצלן, און זי האט נאך א שוועסטער און זי האט זייער שיין מצליח געווען, זי האט געטון א פיינע רבנישע שידוך, און יענע נעבעך געווען אן אויסווארף און ס'האט זיך צוריק געכאפט. נעבעך אפגעפינסטערט א גאנץ לעבן, פארוואס? ווייל דער גינזבערג האט זיך נישט געקענט האלטן די ערווה ביי זיך. סאו וועגן דעם דארף מען אונז רעדן פון דעם, מען זאל וויסן אז א רב איז גארנישט בעסער ווי אן אנדערער, און מען זאל וויסן נאך א זאך, ווען ס'קומט צו דיני ממונות זענען זיי אויכעט גנבים. ס'איז געווען דא א יונגערמאן האט געהאט צו טון מיט א שותף, האב איך אים געזאגט, קום צו מיר ארביטרעישן, וועסט דיך פארגלייכן, אבער וואס איך זאג מוזטו אננעמען, דאס איז אזוי ווי גוט ווי אין קאורט. זאגט ער, אה, דו פארשטייסט נישט, דערפאר יעדער מיינט דאך אז נאר ער פארשטייט, געצל בערגער איז ווען ער איז געשטארבן איז זיין עסטעיט געווען הונדערט זעכציק מיליאן דאלער, און ער האט געזאגט, קיין שום רב קען נישט פסק'ענען אזא גרויסע דין תורה, ביג דיעל, וואס א חילוק א דאלער צו הונדערט זעכציק מיליאן, אויב די תורה האט א וועג וואזוי מ'דארף צו טון, איז דאך עס גוט פאר יעדן. און חוץ פון דעם היינט נישט דא קיין דין תורות און נאר פשרות, זיי האבן זיך ארום געריסן דריי דזשענערעישאנס, אויסגעמעלקט מיליאנס אוו פאונד, ענגליש פאונד, און עט די ענד אוו די דעי די אייניקלעך האבן געזאגט ליסן וואס דארף מען זיך אונז קריגן לאמיר זיך איבערבעטן, אזוי ווי דער בעלזער א צודרייטער, יענער האט זיך גערופן מאכנובקע בעלז, בעלז מאכנובקע, מען האט אנגעארבעט א גאנצע סקאנדאל צוואנציג יאר, מען האט צובראכן פיס פאר משה טויב און. און יעצט האבן זיך די ביידע אלטע בהמות איבערגעבעטן, זענען ביידע אלטע בהמות, ווייל דער בעלזער איז א בהמה, ווייל וואס גייסטו מאכן א מחלוקת, און נאכדעם וואס גייסטו יעצט ענטפערן פאר די חסידים וואס איז דעמאלטס געווען און וואס איז יעצט געווען, אזוי ווי ר' משה'ל האט נישט געקענט פארענטפערן, ער האט געשריגן ער האט נישט נאר איין זון, נאר מענדעלע, און אמאל אל אוו א סאדן האט ער שוין נאך א זון, סרול, און ער האט אים געזעצט אויבן אן און ער איז גאר דער יורש דאורייתא, עס איז א. אנבעליוועבל דזשאוק, און וואס האט ר' משה'לע געקענט ענטפערן דעמאלטס פאר די חסידים? פון ווי דער זון אפירגעקומען? ער איז געווען אין רוסלאנד? ערגעץ אין סיביר? די רעבעס כאפן נישט, זיי לעבן מיט אזאלכע משוגענע פאליסיס אז מענטשן פארלירן די גאנצע אמונה אין די אלע רעבישע זאכן, פארלירט די גאנצע אמונה דערין. עניוועי, דאס איז פארוואס דער בעלזער איז א בהמה. א איד א סוקסעספול מענטש, וואס גייסטו דיך שלאגן ווייל יענער רופט זיך אויך בעלז? און נאכדעם דער מחניפקער איז א טאפעלטע בהמה. זעהסט דו האסט גארנישט, דו האסט דאך גארנישט, דו גייסט דאך דיך ערשט יעצט בויען. און וואס וואלט געווען ווען דו רופסט זיך מחניפקע? דער אמת איז דער מחניפקער האט גארנישט געהאט, נישט איבערגעלאזט קיין קינדער. דער מחניפקער האט אמאל געבעטן דעם סקווערע שייגעץ אז ער וויל מאכן א טשערנאבלער ישיבה. האט אים דער סקווערע געזאגט יא, ער וועט מאכן מאכן מאכן. דער סוף האט ער קיינמאל נישט געמאכט. יעצט אז מען האט געבויעט דארטן אין סקווער א נייעם בילדינג פאר א ישיבה קטנה האט ער געזאגט פאר דעם עסטרייכער די באצאל עס דעיס איז דעיס וואס כ'האב צוגעזאגט צו מאכן פאר מאכניווקא די פערד די נישט דעיס האט ער געוואלט ער האט געוואלט אויף זיין נאמען זאל בלייבן עפעס אין ארץ ישראל געגאנגען מ'האט אריינגענומען די מאכניווקא רבי'ן ס'איז געווען א זייער א קלוגע מואוו פון דעם משה טובי' שטריימל מאכער וויל ער יעצט הייסן בעלז מאכניווקא די דארפסט הייסן מאכניווקא לעילוי נשמת די מאכניווקא רבי'ן די האסט גארנישט מיט בעלז שמעלז ביסט א בעלזער אייניקל אויכעט. די הכלל איז וואס? יעדער בעלזער אייניקעל זאל זיך גיין רופן בעלז? ס'איז דא איינער מעכעלע חלוץ ער קען זיך אויך רופן א בעלז, כ'ווייס נישט צו ער לעבט נאך היינט. סאו דא האסטו צוויי בהמות וואס האבן זיך איבערגעבעטן, א, די צוויי בעלזער, בעלז מאכניווקע מאכניווקע בעלז, וואט א קיינד אוו גארביטש איז דיס? באט עניוועי, סאו דער עולם קוקט דאס צו, מ'זעט אז זענען א באנטש אוו בהמות. איז למעשה, צוריקקומען דא צו אונזער זאך, אונז דארפן מסביר זיין פארן ציבור אז א רב, ער איז א בשר ודם פונקט ווי דו, ער עסט ווי דו, ער שלאפט ווי דו, ער האט אלע תאוות ווי דו, ער קען זיך נאר נישט אויסגעבן אזוי ווי דו, ווייל דו קענסט גיין אין מאנהעטן אויך, דו קענסט טענה'ן דו האסט א ביזנעס דיעל, און ער קען דאס נישט טון, כאפן זיי די אייגענע משפחה, און וועגן דעם דארף מען רעדן דערפון, ווייל מען זאל זיין געווארנט פון רבנים אויך, און דאס זעלבע איז געווען, כ'האב אויך אנגעהויבן צו פארציילן, כ'האב געהאט א מענטש, איך האב אים געבעטן קום פארגלייך דיך ביי מיר, איך נעם נישט קיין געלט ביי דיר, איך בין אן אקאונטענט און איך פארשטיי א ביזנעס. האט ער געזאגט בשום אופן נישט, ער האט געהאלטן איך בין די בהמה, דער סוף האט ער געזען ער איז די בהמה, ס'איז אמאל געפארן א איד מיט א גרויסן אראבישן שעך אויפן ים, אין א שיף, זיי זענען געפארן, זאגט דער איד פאר דעם אראבער, דו ווייסט, איך האב די נאו האו, דו האסט די געלט, לאמיר ווערן שותפים. זאגט ער, געב מיר ביז מארגן איבערצוטראכטן. מארגן זאגט ער פאר דעם איד, כ'וועל דיר זאגן, איך וויל נישט זיין מיט דיר קיין שותף. פרעגט ער פארוואס נישט? זאגט ער, ווייל כ'האב מורא א יאר ארום וועל איך האבן די נאו האו, דער אראבער זאגט איכ'ל האבן די נאו האו און דו וועסט האבן דאס געלט. דאס הייסט, ער'ט אים ארויסכאפן דאס גאנצע געלט. די זעלבע דא אויכעט. ער זאגט מיר דער מענטש, הלוואי ווען איך פאלג דיך ווען, וואלט איך אזוי גוט געפארן מיט די דין תורות, ס'האט מיך קודם געקאסט איבער א האלבן מיליאן דאלער, און הערשט זענען זיי קרוקס, און הערשט האבן זיי נישט ארויסגעגעבן א נארמאלן פסק, און נאכדעם קענען זיי עס נישט אינפארסן, איז ווי שלעכט וואלט איך געפארן מיט דער, און דאס זאג איך פאר יעדן, פארגלייך דיך, יו ווין אר יו לוז, פארגלייך דיך, ווייל נישט גייסטו פארן שלעכט. אין קאורט איז אויך דאס זעלבע, די לויערס זיי זעען צו מאכן געלט, זיי זעען דיך אריין צו פירן אין א מלכודת, און נאכדעם הייבן זיי אן, אוי עס קאסט אזוינפיל געלט און אזוינפיל געלט, איז במילא וויל איך מסביר זיין פארן עולם, א רב איז א דר'ערדליגער א שייגעץ א גנב א חזיר אלעס וואס דו ווילסט די גאנצע עשרת הדיברות לא תרצח לא תנאף אלעס איז דער רב נאך ארגער ווי דער באלעבאס און די צווייטע זאך פארוואס איך וויל עס זאגן איז ווייל ביז יעצט האט מען דאך געשריגן ס'געשעהט נישט איז וויל איך ענק ווייזן אז נישט נאר ס'געשעהט נאר ס'איז נאך געשעהן אין א דזשענערעישן פאר אונז אויכעט דער איז נאטינג ניו דעט ווי אר דואינג אנפארטשענעטלי וואס איז נישט געשעהן ביז יעצט. נאר וואס ביז יעצט איז נישט געווען א האטליין וואס האט מגלה געווען די אלע זנות, מילא האט מען זיך איינגערעדט אז דאס מיידל איז אראפ פון וועג ווייל זי האט נישט געהאט קיין גוטן חינוך, זי זיצט און זי וויינט, מען האט איר בתולים צוגענומען, מען האט איר יונגע יארן צוגענומען, מען האט איר גאנצן לעבן צוגענומען. ס'איז דא יעצט אויפן אינטערנעט א בריוו פון א פרוי וואס איז יעצט ערשט ארויסגעקומען אז איר טאטע פלעגט איר טון די ארגסטע זאכן, ער פלעגט איר אויך שטעכן מיט א נידל מיט אלעס, און די מאמע האט צוגעקוקט, און קיינער האט גארנישט געזאגט, און יעצט נאך אסאך יארן זי איז שוין ארויס פון איר טאטנס הויז קומט זי ארויס און זי האט פארציילט די גאנצע זאך באריכות און זי שרייבט זיך אונטער און זי זאגט איך טוה עס נאר וועגן דעם ווייל ס'נאך דא טויזענטער און צענליגע טויזענטער אזוי ווי איך וואס זענען נעבעך אין דינייעל. כ'האב ווען געזאגט, זייט די אידן זענען געווען אין מצרים ביי די נייל ריווער, ביי נילוס, לעבן מיר אונז אין די נייל. איינער פרעגט מיך צו ס'איז געווען שידוכים קרייזעס אין מצרים, זאג איך זיכער איז געווען, ווייל די בויעס זענען געווען אין די נייל, האט זיך נעבעך איינגעטרינקען אין דעם נייל ריווער, ממילא איז געווען שידוכים קרייזעס, אונז לעבן מיר אין די נייל. וועגן דעם וויל איך עטס זאלטס וויסן, געשטארבן יעצט גינזבורג, א דר'ערטליגער, א פגר טמא, און. מען דארף וויסן וויאזוי ער האט זיך אויפגעפירט. יעצט וואס ס'הארט מיך נאך מער פון אלעם איז, אז דער שייגעץ, דער חזיר, דער מנוול, דער לוקח שוחד, דער נואף, מען האט נאך ארויסגעשטעלט אין גאנץ בארא פארק צעטלעך תורה חגרי שק, די תורה זאל זיך אנטון א זאק. אים האט מען געדארפט אנטון א זאק, נישט פאר די תורה. א מענטש וואס האט געטון אזאלכע זאכן. איך וויל ענק עפעס זאגן, מתוך שבחו בא לידי גנותו, ווייסט איצעלע פימפ, איצעלע פימפ איז נישט אזא גרויסע שייגעץ ווי אונז מיינען מיר, איצעלע פימפ איז נאר א לוקח שוחד, ער איז הונגעריג פאר געלט, באט אדער דען דעט, אונז האמיר נישט קיין שום שלעכטע היסטערי אז איצעלע פימפ האט מזנה געווען, זיין ווייב יא, זי האט מזנה געווען, זיינע קינדער ווייס איך נישט צו ס'איז זיינע, אבער ער. מען האט אים קיינמאל נישט געכאפט מיט שלעכטע זאכן. זיין טאטע איז געווען הרב חנוך שלום גליק פלעגט ארום גיין אין די טוילעטס אין קעמפ קלאפן אויף יעדע טיר ביזטו דארטן אליין ביזטו דארטן אליין ער האט אבאכט געגעבן אויף די זאכן ווייל ער איז געווען פונעם אלטן חדר סאו וואס אונז האמער טענות אויף איצעלע פימפ האט גארנישט צו טוהן מיט זנות איך געב אים אסאך קרעדיט איצעלע מען האט דיך קיינמאל נישט געכאפט אז האסט אראפגעצויגן איינעם די הויזן און די האסט איינעם געגעבן מציצה בפה און די האסט אים אריינגעשטופט אין אחור. קיינמאל נישט, קען זיין ס'איז נישט אמת וואס איך זאג, איך ווייס נישט, עז פאר עז איים קאנסערנד די רעקארדס האסטו אין דעם א קלינעם רעקארד, האסט אין אנדערע זאכן א שמוציגן רעקארד, האסט אהיים געברענגט פאר דיין ווייב אז זי זאל האבן מיט וועם עס זיין און צו זיין זאלסט מאכן פרנסה, אבער דער רב וואס איז יעצט געפייגערט גינזבערג, ער האט בועל געווען זיינס א קרוב משפחה און ער האט איר אומגליקליך געמאכט אויף א לעבן, שעים אן הים, דער פגר טמא. מ'דארף אבאכט געבן ס'זאל נישט שטיין קיינעם אין זיינע ד' אמות, ער איז אין חרם ביים אייבערשטן, ער האט עובר געווען אויף איסור נדות בשאט נפש, און דער זון זיינער גינזבערג ער איז גאר א ראש הכולל, ער ער איז אונז מסביר תורה, נאר אלרייט א טאטע מיט א זון האט נישט צוטון איינס מיטן אנדערן, אבער דו האסט אנגעקוקט גינזבערג האסט דאך געמיינט ער איז. משיח השם, ער ער דער גרויסער אב בית דין האט זיך אונטערגעשריבן, סא דאס איז דער ערשטער הספד וואס איך וויל האלטן אויף אויף רב גינזבערג, רבותי פלאפט ענק נישט, א רב איז א חזיר פונקט ווי יעדער, און ער וועט אביוזן זיין פאוער ווען ער וועט נאר קענען, און מען טאר זיי נישט טראסטן גארנישט מחוץ ויצרוך נעל, און ווען ער שטארבט מאכט נישט קיין גאנצע זאך פון אים, ס'איז גארנישט מיט נישט. עטס ווייסט, זיין משפחה ווייסט קלאר ווער דאס מיידל איז ווייל זי איז א משפחה דארטן און זי וועט ענק אלעס פארציילן, יעדער ווייסט עס, און זי וועט עס איבער פארציילן שיל ריפרעש עווריבאדיס מעמארי, און דער אייבערשטער זאל העלפן ס'זאל זיין בלע המוות לנצח ומחה השם אלוקים דמעה מעל כל פנים און דער חזיר זאל נישט האבן קיין מנוחה לא בעולם הזה ולא בעולם הבא, ס'זאל זיך אים וואלגערן און ווארפן די ביינער אין קבר פאר אזא חוצפה. חוצפה. ווי הערט א רב? פארוואס האסטו עס געטוהן? האסט דאך געטרעטן אויף די תורה. און אויסער דעם די די אלע שוחד געלטער פון דין תורות מיט אלעם. שוין, יעצט עמיר גיין צום צווייטן. כ'האב פאריגע וואך געזאגט אז מען טאר נישט האבן א איד ער זאל זיין א פראנט ראנער ווייל דעמאלטס טויג עס נישט פארן איד. למשל יעצט האט זיך מייק בלומבערג דיסיידעט ער גייט לויפן אויף אן אייגענע פארטיי. ער וועט זיכער פארלירן און אונז האף מיר אלע ער זאל פארלירן ווייל אונז דארפמיר נישט א איד זאל פירן אמעריקע. ווען קענעדי איז געווען א קעטליק. און אמעריקע איז א פראטעסטענט קאנטרי. די וואס האבן נישט געוואלט אננעמען דעם דרוק פון קעטאלעסיזם אין יוראפ זענען געקומען אויף אמעריקע. די זעלבע ווי להבדיל די אידן וואס האבן נישט געוואלט אננעמען די תורה, נישט אלע באט א גרויס טייל, זענען געקומען דא צו מאכן א לעבן. מיין טאטע הריני כפרת משכבו דערציילט ער האט געארבייט ביי איינעם ביי רעגענקאוטס, ער האט געהייסן רעטינגער, ס'איז נישט קיין חילוק, ער איז געקומען פון יוראפ, צוזאמגעזאמלט אביסל געלט דארט, און ער איז אריין געקומען צו די ארבעט, געעפנט א פעקטערי, אריינגעקומען צו די ארבעט, נאך אפאר וואכן זאגט ער פאר מיין טאטען, זעסט כ'האב א שטריימל מיטגעברענגט מיט תפילין מיט אלע זאכן, לייג עס אריין אין דעם שול ווי דו דאווענסט, ווייל איכ'על עס שוין נישט ברויכן, פארשטייסט? אזוי גייט עס. אין אמעריקע איז ברוגז געווען אז קענעדי האט געווינען און דער פויפ האט אים געפרעגט אין פאבליק און ס'איז געווען אין אלע צייטונגען, וואס גייט זיין אויב דו'סט האלטן מען דארף גיין אין מלחמה און איך וועל דיר זאגן אז נישט, האט ער גענפערט זייער א קלוגן סטעיטמענט זאגט ער איך בין נאר פרום אין די קירכע די מינוט איך בין אינדרויסן האב איך גארנישט מיט קעטאלעסיזם בין איך פרעזידענט פון די יונייטעד סטעיטס און דאס האט אים זייער שטארק אויפגעארבעט זיין פרעסטידזש, ווייל ווי איינער זאגט איך בין נישט משועבד צו רעלידזשען ווען ס'קומט צו פירן א לאנד. יעצט איך האב גערעדט פאריגע וואך אז דער פוטין דער פון רוסלאנד האט אריין גענומען אידן, ער האט דעם איד וואס ער איז דער לאזאר, ער איז דער הויפט רב, ער איז א גענגסטער פונקט ווי פוטין, כאטשיג ער גייט מיט אזא שיינע לאנגע בארד, לעבאוויטש האט אים געוואלט פטור ווערן ווייל ער איז נישט קיין תלמיד חכם, ער איז גארנישט. סתם א פאליטיקל פיגור, אבער זיי קענען אים נישט פטור ווערן, ווייל ער איז זייער גוט אריינגעארבעט. ס'איז געווען דער וואס האט געבויעט אין ארץ ישראל די ראוד, די גרויסע ראודס, ראוד נאמבער זעקס, א רוסישער ער הייסט, איז למעשה האט ער געהאט עפעס א גאנץ געשלעגעריי מיט אים אין קאורט, מ'האנדלט זיך אויף א ביליאן דאלער וואס דער רב הראשי לאזאר לייקענט, בער לאזאר זאגט ס'איז נישט אמת, ער, יא איך ווייס וואס איז געבליבן די סוף איז נישט מיינע ביזנעס, די סוף איז ער איז א גענגסטער ווי אלע, און איך האב דאך דעמאלטס געזאגט אויב פוטין דארף האבן א איד מיינט ער עס נישט פארן איד'ס טובה, ווייל ער איז דאך א קאמוניסט ער גלייבט דאך אין גארנישט, סאו וואס דארף ער האבן א איד, נאר וואס ווען ס'וועט זיך קומען א קאנפראנטעישן למשל אזוי ווי ס'איז דא יעצט צווישן רוסלאנד און צווישן אוקריינע האט ער געשיקט אין א שול, אין אוקריינע, פוטין האט געשיקט אין א שול דעם הויפט רב לאזאר ער זאל דארט רעדן, ממילא הייסט עס אז דאס געהער פאר רוסלאנד. ס'האט קיינער נישט אריינגענומען א איד אין קיין שום פלאץ פאר א גאווערמענט דזשאב אדער פאר עניטינג ווייל ער האט ליב דעם איד, קיינמאל איז נישט געווען אזא זאך, מ'האט עס אריינגענומען פאר אייגענע אינטערעסן. טאמער קען ער עפעס האבן אין פאליטיקס, אה, דעמאלטס וועט ער אים ארייננעמען. און אזוי זעהן מיר אונז ליידער אויס. און איך האב דאס געזאגט פאריגע וואך, און איך וויל עס איבער'חזר'ן, נישט ווייל כ'האב נישט וואס צו טון, נאר איך וויל צוקומען צו סטעידזש נאמבער טו. יעצט, כ'האב אויך געוואלט זאגן, אז אין אוקריינע איז אויך דא א רב, א הויפט רב, וואס ער הייסט. משה אסטמאן. און ער איז אן עם הארץ מדאורייתא, ער איז אויך א פאליטיק פיגור, ער האט זיך צוגעטשעפעט צו מיליאנערן, ער האט איבערגעבויעט די שול אין קיעוו און ער איז רב. ער איז אזאן עם הארץ, מען איז אמאל אריינגעקומען צו אים אום שבת, מען האט געדארפט פאר עפעס איינעם רופן א דאקטער און ער האט די קאנעקשאנס, זאגט ער אוי ס'איז שבת! ער האט אפילו נישט געוואוסט אז פיקוח נפש איז דוחה שבת, זאגט ער מיר דו זאלסט רופן, אזוי ווי פאר דעם, וועם כ'האב געדארפט רופן איז געווען א שומרת תורה ומצוות האב איך. האב איך אויפגעהויבן דעם טעלעפאן, איך האב גערופן און ער האט גערעדט צום דאקטער, און בקיצור, מען האט געמאכט די אפערעישן, עס איז ברוך השם געלונגען, עס האט געדארפט זיין אן עמורדזשענסי אפערעישן, עניוועי, איז למעשה נעמען זיי אלץ די רבנים און זיי נוצן זיי אויס, און דער רב כאפט אפילו נישט וואס מען טוט מיטן, אדער ער קערט נישט, קודם מאכט ער פרנסה. די וועלט האט געפרעגט א קשיא, יעדער פרץ האט געהאט א מאשקע וואס ער האט אים גע'מסר'ט, ער האט געטוהן אלעס פאר אים, פארוואס ביי די צווייטע וועלט מלחמה איז קיין איינער פון די מאשקעס נישט געבליבן לעבן? דער תירוץ איז דער פרץ האט דיך גענוצט ווילאנג ער האט דיך געברויכט און מען האט ער דיך אין בוידעם. יעצט לאמיר צוריק קומען וואס דא איז געשעהן. פוטין איז א פארברעכער, א גענגסטער, א מערדער. אפאר יאר צוריק האט ער געוואלט פטור ווערן פון אלע זיינע מענטשן, האט ער יעדן געמאכט א טריפ מיט א סובמערין, די גרעסטע קעפ, און ער האט זיי אראפגעטראגן אונטן אין ים, און האט זיי דארט איבערגעלאזט. די סובמארין האט געהאלטן אין איין שיקן סיגנאלן אז עס איז עפעס ראנג. די גאנצע וועלט האט געוואלט העלפן, ער האט געטענה'ט איך ברויך נישט קיין העלפ, איך קען אליין. און ער האט זיי געלאזט אלע דערטראנקען ווערן. רוסישע טעכניקע. ס'איז געווען אפאר חדשים צוריק, עס איז געווען אין פראנט פון קרעמלין, הונדערט פיס אוועק, האט מען געשאסן א צייטונג שרייבער, ווייל ער איז קעגן פוטין. זיי טענה'ן אז פוטין איז דער רייכסטער מענטש אין די וועלט. ער ווערט זיבעציג ביליאן דאלער. פון וואו נעמט ער דאס געלט? ער סאקט ארויס פון רוסלאנד אלע זייערע גרויסע געלטער. און ער לייגט זיך אין טאש. זיי טענה'ן אז ס'איז נישט דא קיין וואוטס, ער איז אריינגעקומען מיט כח, מיט געווער, און איינער וואס איז געווען פון זיינע נאנטע מענטשן איז געווען דארטן אין פארלימענט און האט אנגעהויבן ארויס צו ליעקן אינפארמעישן, און ס'האט געהאלטן דארטן אז ער האט געמוזט אנטלויפן אויף לאנדאן, אזוי ווי ער איז געווען א דיפלאמאט האט ער באקומען אסיילום, אזוי ווי לעיזער בערלאנד האט באקומען אסיילום אין אפריקע. אסיילום מיינט אז ער קען וואוינען אין לונדון און ער האט בירגערעכט און מען קען אים גארנישט טון. גראדע דעם שבת זענען די פאליס ארום געקומען אין זיין הויז און זיי האבן אים געוואלט אויפפיקן ווייל ער למעשה איז א פיודזשיטיוו ער איז אנטלאפן ער האט געדזשאמפט בעיל זיי גייען אים רודף'ן ביז צום לעצטן טאג פון זיין לעבן און האבן געקומען איינער און האט געזאגט דארט א דרשה אז ער איז א צדיק יסוד עולם און ס'איז אלעס שקר נו אויב ס'איז שקר קום ווייז אויף אז ס'איז שקר מ'וועט דיר געבן א פעיר טרייעל נאר וואס הי דיסיידס טו ליוו לייק דיס לעט הים ליוו לייק דיס. ער האט אראפגעברענגט ר' נחמן'ס נאמען מיטן גאנצן ברסלב'ע חסידות מיטן גאנצן בעל תשובה מאוומענט, עניוועי איז דער מענטש וואס איז אנטלאפן האט געלעבט אין ענגלאנד אין לאנדן, יעצט איז מען געגאנגען און מען האט אים פארסמט אין לאנדן, האט מען אריינגעלייגט אזא סם המוות אין א גרין ליף טי און ער איז טויט, ער איז פיניש, ענגלאנד נעמט זיך מורא'דיג שטארק אן, ס'איז א חוצפה שאין כמוה. זיי ווילן מאכן סענקשענס אויף רוסלאנד, און פוטין לאכט זיך אויס, דעמאלטס ווען מען האט געשאסן דעם צייטונג שרייבער הונדערט פיס צו הונדערט יארד פון קרעמלין, איז פוטין דריי פיר טעג נישט אריין געקומען אין אפיס, און האט זיך צוריק אויפגעארבעט זיין מערדעריי מיט די אלע אונטערוועלטניקעס, און נאכדעם איז ער אריין געקומען אזוי ווי גארנישט וואלט געווען, און ווער טרויט צו רעדן א ווארט. מען האט ביי אונז גערעיפּט קינדער מיט מיידלעך, ס'איז געווען א שרעק, און ווער האט זיך געטרויעט צו רעדן א ווארט? שטעל דיר פאר פאר וועם מען האט מורא געהאט, פאר נחמיה וועבערמאן, אן אנעדזשוקעיטעד לאו-לייף, שטעל דיר פאר פאר וועם מען האט מורא געהאט, עניוועי. סאו יעצט, אזוי ווי דער פוטין האט לעצטענס געכאפט אפאר פיקטשערס אין אלע צייטונגען ווי ער רעדט מיט דעם רב לאזאר און מיט נאך עפעס א רב א ליובאוויטשער וואס ער הייסט דער ראש פון אלע קהילות פון רוסלאנד, איז עס א שאנדע פאר אידן. אין אלע צייטונגען באשמוצט מען פוטין אינאיינעם מיט לאזאר, און דאס האב איך ענק אייביג געזאגט, א איד מוז זיין א קלין גיי, און גיי נישט מיט זיי, ווייל ער נוצט דיך נאר ווען ער ברויך דיך, און נאכדעם טוט ער דיך דאבל קראסן. יעצט ווען אונז האמיר געזען אז ער לייגט זיך אסאך מאל פיקטשערס, לעצטענס דא אסאך פיקטשערס אין רוסלאנד אין די צייטונג ווי ער זיצט מיט לאזאר און ער זיצט מיט דעם אנדערן הויפט רב פון די אלע קהילות, און איך האב געזאגט ס'טויג עפעס נישט, אבער דער עולם כאפט נישט נאר גארנישט, יעצט איז ארויסגעקומען א מורא'דיגע זאך, ס'איז ממש נישט צום גלייבן וואס ס'איז ארויסגעקומען, ס'איז ארויסגעקומען פארוואס האט ער געהארגעט דעם מענטש אין לאנדאן, ווייל דער פוטין איז א פעדאפייל א חזיר א משכב זכר'ניק, ס'איז געווען א גרויסע אסיפה, מ'האט דארט צוזאמגערופן קינדער,

פוטין האט דאס נישט געקענט אויסהאלטן איז ער געגאנגען און ער האט אים געמערדעט, געשיקט איינעם זאל אים פארסאמען. יעצט קומט ארויס אז ווען פוטין איז געגאנגען אין סקול צו ווערן א קעי דזשי בי עידזשענט, ער האט געדארפט גיין צו די קעי דזשי בי ארגאניזעישן און מען האט אים נישט אריינגענומען דארט, פארוואס? ווייל ער האט געהאט צו טון מיט צוויי זונות, ס'איז געווען יענער חורבן, ער מיט אן אנדערן אויך פון די גרעסטע מענטשן אין רוסלאנד. בקיצור, ער האט געוואוסט אז די אלע פיילס איז דא, און ער האט עס פרובירט אלע יארן מבער צו זיין, אבער ער כאפט נישט, פונקט ווי ער איז קאראפטעד זענען אלע זיינע העלפערס קאראפטעד, און זיי האבן עס יעצט ארויסגעגעבן אין פאבליק, מען האט עס ארויסגעגעבן אז ער איז א חזיר ווי אלע חזירים, גארנישט קלענער ווי ביל קלינטאן, ס'איז א שרעק וואס דא גייט פאר, נאר וואס, מיך באדערט נישט ער איז א חזיר, זאל ער טון וואס ער וויל, אבער אז ער האט אראפגענומען די שיינקייט פון אידן ווען ער איז געפאלן, דאס איז וואס ס'באדערט. מיך. אידן זענען מיטגעפאלן נעבעך מיט דעם חזיר, און די ערשטע זאך בלעימט מען דעם איד, איי ס'דאך דיין פרעזידענט, ניין קודם איז דער איד שולדיג. ווי האט קלויזנבורגער רב אמאל געזאגט אין א דרשה, זאגט ער אזוי, אז ס'פארט א שיף אויף די אנדערע זייט אפריקע וואו ס'איז נאך קיין איד נישט געווען, מ'רעדט פאר בערלאנד איז זיך געפארן דארט באהאלטן, און ס'געשעהט עפעס פאר די שיף, איז דער איד שולדיג, איי דער איד איז פון דארטן פינף טויזנט מייל אוועק. קודם איז דער איד שולדיג פארוואס וועסטו שוין אויספיגערן דאס איז א מוראדיגער חורבן איז קודם זאג איך יעצט א הספד אויף פוטין אזא קארעידזשעס מענטש ער איז דער שטערקסטער מענטש אין די וועלט ער קען טון וואס ער וויל ער קען אראפרוימען וועם ער וויל ער ער האט א גאנצע סטעף מיט יועצים מיט אלעם אבער ער טוט וואס ער וויל און אזא שטארקער פעסטער מענטש זאל ארויסגיין אזוי ביליג ממש אנבעליוועבל. ס'איז א שרעק וואס דא גייט פאר. יעצט זעט אויס נישט נאר הילבילי קלינטאן איז געווען א חזר, נאר פוטין דער זעלבער חזר. ס'איז אנבעליוועבל. יעצט אויף וועם זאג איך א הספד? איך זאג נישט א הספד אויף פוטין, פוטין אינטערעסירט מיך נישט. איך זאג א הספד אויף רב לאזאר מיט דעם אנדערן רב דעם ליבאוויטשער. וואס ער איז דארט געזעסן און האט זיך לעצטנס געלאזט פאטאגרעפירן און ער האט נישט געכאפט מיט דעם האט ער אראפגעברענגט דעם נאמען פון איד און דאס איז כדאי בזיון וקצף. סאו נישט נאר דער רב, רב גינזבערג איז א חזר. נאר פוטין איז אויך א חזר און די רבנים לאזאר מיטן צווייטן רב זיי בעקן אים. סאו רבותי צו ווי זעמער אונז אנגעקומען? האטס א פרייליכן א לעכטיגן שבת.